ואני אבטח בך אבטח בך לחיים לחיים איך געלערנט די מאמר דער פון צו סאך וועגן חנוכה איז איינע פון די נישט נישט אויף יעדער נס וואס איז געטראפען האט מען געמאכט א יום טוב, כדי צו קובע זיין א יום טוב אויף א זאך וואס איז געטראפען איז דאס נישט גענוג, אז די עצם זאך וואס איז געטראפען א נס, אוודאי איז א נס שנעשה לרבים אדער ליחיד דארף מען עס אלעמאל געדענקען, ס'איז אבער נישט יעדער נס וואס איז געטראפען צו כלל ישראל האט מען קובע געווען א יום טוב אויף דעם. אויף צו קובע זיין א יום טוב דארף מען האבען דארף מען האבען א ספעציעלער א ספעציעלע ענין אויסער דעם וואס ס'איז געטראפען א נס, שמש בגבעון דום איז אויך געווען א גרויסע נס, ס'איז געווען מלחמת עמלק, פארשידענע מלחמות וואס זענען געווען אבער נישט קובע געווען קיין יום טוב ספעציעלע יום טוב אויף די ניסים וואס זענען געטראפען הגם ס'איז געווען כיבוש יריחו איז אויך געווען א נס, בדרך נס האט מען איינגענומען יריחו, געווען פארשידענע ניסים. אבער נישט יעדער נס וואס איז געטראפן איז מען קובע א יום טוב, און בפשטות דער טעם אויף דעם איז ווייל ס'האט טאקע געטראפן א נס, אבער בדוגמא ווי א נס שנעשה ליחיד, עמיצער האט, ס'האט אים געטראפן א נס, ווערט עס נישט קיין יום טוב קבוע לדורות, ס'האט געטראפן א זאך, ס'פאראן, ס'הייסט, ס'פאראן דער סדר הרגיל, דער אייבערשטער פירט דער וועלט על פי טבע, און דערנאך איז פאראן זמנים מיוחדים, וואס איז פאראן א נס, וואס איז א דבר מיוחד, עס איז דא א נס מלמעלה, עס איז פאראן א דבר מיוחד, נישט לאו דווקא איז. דאס דאס דאס איז א טעמפארערי זאך, ס'האט געטראפן א זאך טעמפארערלי, ס'איז געטראפן א נס אמאל ממילא. דאס ווערט נישט קיין דבר קבוע לדורות, ס'ווערט נישט קיין יום טוב. ווען די ניסים זענען געטראפן צו כלל ישראל, ס'איז אויך נישט געווארן קיין יום טוב. צו ווערן א יום טוב דארף זיין אז דער נס וואס ס'איז יעמולט געטראפן איז גילטיג און ס'איז נוגע שטענדיג. דאס איז נוגע א שטענדיגע זאך, דארף מען האבן, דאס ממילא ווערט עס לשנה אחרת קבעום, מ'האט עס קובע געווען. אט דער זאך וואס איז געטראפן איהם אט דער נס וואס איז געטראפן ביי חנוכה צייט נישט געווען נאר א טעמפערערישער הנהגה למעלה מדרך הטבע עפעס א נס געטראפן נאר ס'איז א נס וואס מ'דארף עס שטענדיג געדענקען ס'איז א נס וואס איז שטענדיג גילטיג ס'איז א נס וואס איז שטענדיג פועל און פארשידענע ביאורים וואס איז פארהאן ס'איז נישט גלאט אז יעדער זאך וואס איז געטראפן מאכט מען א יום טוב אויף דעם ווייל ס'איז דער נס ס'איז טאקע נוגע צו געדענקען דאס איז נוגע און דאס איז אלעמאל דער נס גופא טרעפט זיך יעדע יאר מחדש וואס איז נוגע לדידן איז

און די ספעציעלע טעג איז פאראן ס'ווערט נתגלה אמאל א דרגה וואס איז א העכערע דרגה פון אלוקות וואס איז העכער פונעם סדר הרגיל, און דאס איז א דבר זמני, ס'נישט נוגע אויף דעם צו קובע זיין, נישט נוגע אז מ'זאל עס אריינשטעלן אין קאלענדאר, ס'איז א דבר זמני, ס'איז פארשידענע זאכן געטראפן פארשידענע צייטן, א דבר זמני. דערנאך איז פאראן שלש רגלים געוויסע צייטן אין יאר וואס איז אויכעט מער א ספעציעלע גילוי ממילא. און דער גילוי דארף א מענטש דאס פראווען, מען דארף פראווען א יום טוב אויף צו אריינברענגען דער גילוי אין זיך, אז דער ספעציעלער גילוי אלוקי וואס טרעפט זיך פסח שבועות און סוכות דארף מען נעמען, מען דארף עס מיטנעמען אויף א גאנצע יאר, עס איז נישט מען פראוועט נישט קיין יום טוב א גאנצע יאר, א גאנצע יאר איז דא א סדר הרגיל ימי החול, עס איז דא די רעגולער טעג, נאר עס איז דא ספעציעלע טעג אין יאר וואס יעמאלט לייכט א ספעציעלע גילוי ממעלה. און דער ספעציעלע גילוי ממעלה איז נישט נאר עפעס א טעמפארערי זאך וואס איז מאיר עפעס א גילוי שלא כדרך הרגיל און דארף נאר מען דארף מיטנעמען אט דער ספעציעלער כח אלוקי דער ספעציעלער גילוי וואס איז מאיר אין די שלש רגלים דארף מען עס דאס איז דאס דארף מען דאס דארף מען מען דארף עס ווי זאגט מען מען דארף עס פראווען מען דארף פראווען א יום טוב דאס אריינברענגען און אראפטראגען אין זיך דורך די מצוות החג דורך פסח איז עסן מצה די פארשידענע מצוות וואס איז דא אין יעדער יום טוב מיט דעם ברענגט מען אריין די ספעציעלע עניינים וואס זענען מאיר אין יום טוב דאס זאל פועל זיין און ווערן א חלק פון דער עבודת השם וואס א מענטש דארף האבן א גאנצן א גאנצן יאר, איז על דרך זה אז ס'איז דא חנוכה איז חנוכה אויך דא מצוות מיוחדות מיט א יום טוב מיוחד, איז ווייל חנוכה איז אויך דא א ספעציעלער גילוי ממעלה, ספעציעלער ענין וואס ווערט נתגלה וואס איז נתגלה געווארן יעמאלט חנוכה, וואס איז נתגלה יעדער יאר חנוכה, און מען דארף מען פראוועט עס און מען דארף מען דארף עס אריינברענגען ביי זיך אין לעבן מען דארף עס אריינברענגען פשוט מען זאל מען זאל מען זאל עס מיטנעמען מיט דעם מען זאל עס האלטן אויף א גאנצן יאר. איז די שאלה איז חנוכה די מצוה מדברי סופרים די שאלה איז לאחרי וואס ס'איז דא נתינת התורה דער אייבערשטער האט געגעבן משה קיבל תורה מסיני וואס וואס קען שוין פעלן וואס דארף מען וואס דארף מען עפעס צוגעבן ס'איז א מצוה מדברי סופרים מען דארף עפעס האבן נאך עניינים אויסער תורה ומצוות שוין געווען נתינת התורה ומצוות מתן תורה מ'האט געהערט עשרת הדברות מיט מיט תרי"ג מצוות וואס דארף מען האבן וואס דארף עפעס א איד האבן נאך בעבודתו אויסער דעם תורה וואס דער וואס מ'האט שוין געקראגען ביי הר סיני מיט מתן תורה וואס דארף מען האבען נאך עפעס מצוות מדרבנן וואס וואס פעלט לאחר נתינת התורה איז דא פארשידע דא צוויי מצוות מיט צוויי יום טובים מדברי סופרים וואס איז נתחדש געווארען פורים מיט חנוכה איז וואס איז טאקע וואס איז דער ווארט פון חנוכה איז ווי חסידות איז מבאר. אז ווי מ'זאגט עס אין עטליכע און עטליכע ראיות אויף דעם, אז בעצם דא די באוואוסטע לבוש אויף וואס מ'האט מתקן געווען דער דער דער נס דער זיכרון פון חנוכה אויף א אויף א רוחניות'דיגע ענין, מ'זאל מדליק זיין נרות, מה שאין כן פורים איז דאס משתה ושמחה, מ'עסט א סעודה מער א גשמיות'דיגער, מ'פראוועט אין א גשמיות'דיגע אופן, חנוכה פראוועט מען מער אין א רוחניות'דיגע אופן, דער לבוש מסביר אז די עיקר הגזירה איז געווען נישט קעגן די אידישע גופן נאר קעגן די אידישע נשמות. וואס האט געבאדערט אין מלכות יוון איז געווען דער קיום התורה ומצוות, דער רוחניות איז דא ביי אידן, רמב"ם'ס לשון איז בטלו דתם, מען האט מבטל געווען דער דת, דער רעליגיע, דערנאך פשטו ידם בממונם, נישט דאס איז געווען דער נקודה, דער נקודה וואס האט געבאדערט די יוונים איז דער תורה, דער רוחניות'דיגע זאך וואס א איד האט, די נשמה זיינע, די קיום תורה ומצוות, נישט דער עצם פאקט אז ס'איז פאראנען אידן, דאס האט געבאדערט המן, האט געבאדערט די עצם זאך אז ס'איז פאראנען אידן אויף דער וועלט. דער גייסט דער פשוט'ער מציאות פון א איד, מה שאין כן די יוון, דער יוון האט נישט געבאדערט די עצם זאך וואס ס'איז פאראן א איד אויף דער וועלט, נאר ס'האט געבאדערט מער דער נשמה פון א איד, דער רוחניות, דער אופן דער אופן הנהגת החיים פון א איד, תורה ומצוות, דאס איז על פי פשטות. אבער חסידות זאגט אלעמאל, לייגט אלעמאל צו, ברענגט עטליכע ראיות אויף דעם, אז. און אין דעם ענין דער נשמה פון א אידן גופא און דער קיום התורה און מצוות האט זיי נישט געבאדערט די עצם זאך אז א איד איז מקיים תורה און מצוות, מען האט לכתחילה איז דער דער בטלו דער בטלו דתם איז נישט געווען אז מען זאל עס האט זיי געבאדערט אז א איד איז מקיים תורה און מצוות פאר מען האט אים עס האט אינגאנצן נישט געבאדערט מיט מיט מצד די יוונים האט געקענט לערנען זיי זיי זענען נישט געווען קעגן לערנען תורה און מקיים זיין מצוות די שאלה איז געווען וואס איז דער וואס איז דער תכלית פון לערנען תורה און מצוות וואס איז דער וואס זוכט מען פון קיום התורה און מצוות וואס וויל מען פון די גאנצע זאך. וואס איז די כוונה פון קיום התורה ומצוות? וואס פאר א רוח, וואס פאר א, מיט וואס פאר א ספיריט איז איז מקיים תורה ומצוות? דאס האט זיי געבאדערט. עצם זאך לשון דער רבי וועט אמאל ברענגען די לשון וואס שטייט אין די אין די ועל הניסים זאגט מען אז מ'האט געוואלט להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך איז מ'האט געוואלט עצם זאך עס שטייט נישט להשכיחם מ'זאל נישט לערנען תורה בכלל להשכיחם מ'האט ס'האט זיי נישט געבאדערט עצם לערנען קענט לערנען אויכעט נאר להשכיחם תורתך מ'זאל נישט מען זאל נישט לערנען תורה אלס דעם ווייל מיט תורה פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן, מען זאל לערנען תורה ווייל מען זאל לערנען תורה, די כוונה צוליב וואס א איד לערנט דאס האט זיי געבאדערט, וואס איז די כוונת הלימוד, על פי תורה די כוונת הלימוד איז ברכו בתורה תחילה אויף צו זיך פארבינדן מיטן נותן התורה, פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן, זיי האבן געהאלטן מען זאל לערנען תורה אלס דעם וואס תורה איז א חכמה. און על דרך זה להעבירם מחוקי רצונך האט זיי נישט געבאדערט די עצם זאך מ'איז מקיים מצוות, חוקים, די פראבלעם איז וואס מ'איז מקיים די מצוות אלס דעם וואס דאס איז רצונך, דאס איז דער אייבערשטער'ס רצון. אז די כוונה פון אידן מקיים זיין א מצוה איז נישט ווייל דורך דעם וועט אים עפעס צוקומען, וועט ער עפעס געניסן דערפון, נאר ער איז מקיים א מצוה דערפאר ווייל אזוי כך עלה ברצונו יתברך, דאס איז דער אייבערשטער'ס רצון, ער טראכט נישט חשבונות וואס ער גייט האבן דערפון. איז דער כוונה וואס א איד האט אין מקיים זיין מצוות דאס האט זיי געבאדערט דעם דעם נקודה דער רבי ברענגט אויכעט עפעס דעם די גמרא זאגט אין די לשון הברייתא דארטן איז אז טימאו כל השמנים שבהיכל איז פאראן אמאל ס'איז געווען א מלחמה ווען פארשידענע מלחמות וואס מען האט געוואלט מבטל זיין דער היכל ווען חורבן הבית האט מען געוואלט חרוב מאכן דער בית זאל בטל התמיד זאל מבטל זיין דעם קרבן תמיד מבטל זיין מצוות מנורה די יוונים האבן נישט געוואלט מבטל זיין דעם היכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, זאל בלייבן א היכל, און זאל בלייבן שמנים בהיכל, זאל אלץ אלץ זאל בלייבן, מען האט נישט געוואלט מבטל זיין דעם היכל, מען האט נישט מחריב געווען דער מקדש, נישט מבטל זיין מצוות, זאל אלץ בלייבן, און אבער דעם מען זאל עס מטמא זיין, מטמא זיין די שמנים שבהיכל, דאס איז איינע פון די, וואס עס ברענגט זיך ארויס. נישט אמאל אמאל אמאל קען מען קען מען מיינען וואס נוגע די גאנצע זאך פון פון איך רעד לגבי לגבי לימוד פנימיות התורה מיט דעם גאנצן ענין וואס איז דאס נוגע דער עיקר איז המעשה עיקר די עיקר איז א איד איז מקיים תורה ומצוות און ער איז א פרומער איד און ער טוט אלץ כדת ומדקדק בקלה כבחמורה מקיים אלע תורה און ער לערנט תורה און ער לערנט גמרא און ער לערנט און ער מקיים הלכה ער טוט אלץ וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אים וואס איז וואס איז נוגע די גאנצע זאך פון לימוד פנימיות התורה איז דאך צוליב כוונת המצוות אז די איד זאל זיין בטל צום אייבערשטן, אריין כאפן אביסל ביטול אין זיך און אריין ברענגען אביסל, דער עיקר זאך איז דאך די כוונת המצוות, וואס דאס איז נוגע אין לימוד פנימיות התורה, דער עצם מקיים זיין מצוות, אויספירן די חיובי התורה, דאס דארף נישט, דאס דאס פנימיות התורה איז נישט געקומען אויף צו אויסלערנען ווי צו ווי צו בויען א סוכה, דאס דאס איז שוין, דאס האט מען שולחן ערוך אויף דעם, וואס איז אזוי נוגע די לימוד פנימיות התורה, דער עיקר איז וואס איז נוגע צו א מענטש וועט עס. צו א מענטש וועט וועט וועט ישות מיט ביטול די אלע ענינים וואס רעדן זיך אין חסידות און רעדן זיך אין פנימיות התורה וואס איז דאס אזוי וואס איז דאס אזוי נוגע? די עיקר זאך איז אז מען איז מקיים תורה ומצוות בשלימות מען פירט דורך אלץ וואס דער אייבערשטער וויל און דאס איז דאס ווייל דאס וואס וואס וואס כוונת המצוות און וואס א איד וואס וואס פאר א וואס פאר א מצב הנפש געפינט זיך דער איד און וואס זוכט ער אין פנימיות נפשו די פנימיות נפשו דאס איז נישט נישט אויף דעם איז, נישט אויף דאס, נישט דאס איז דער דגוש, דער עיקר איז וואס מקיים זיין וואס דער אייבערשטער הייסט. פון חנוכה זעט מען אויב מען וואלט געגאנגען מיט אזא צוגאנג, דער עיקר זאך איז מקיים זיין תורה ומצוות, און דער תוך וואס א איד לייגט אין דעם, וואס ער, וואס, וואס פאר א צוגאנג האט ער, ער טוט אלץ כדת וכדין, די שאלה איז וואס פאר א צוגאנג האט ער, וואס פאר א, וואו ליגט זיין תוך, אויב מען וואלט געהאלטן אז דער ענין איז נישט נוגע, וואלט מען בכלל נישט, וואלט די חשמונאים בכלל נישט מלחמה געהאלטן, וואלט נישט געווען, וואלט בכלל נישט געווען די גאנצע מעשה. חנוכה ברענגט ארויס אז אז ס'נוגע אין וואס פאר א דער תוך צוליב וואס א איד דינט דעם אייבערשטן כוונת המצוות איז נוגע פונקט ווי מצוות אליין אז און מ'האט מסירת נפש די חשמונאים האבן מסירת נפש געהאט נישט אויף דעם וואס מ'גייט מבטל זיין תורה ומצוות מ'האט מסירת נפש געהאט אויף דעם אז די כוונת המצוות און דער תכלית וואס דער אייבערשטער וויל אויפטון ביי א אידן אין קיום התורה ומצוות דאס זאל בלייבן בשלימות. פאראן, דער עצם קיום התורה ומצוות איז נישט דאס, נישט דאס איז דער סוף פסוק. מען וויל אז דורך א איד, דורך דעם וואס א איד לערנט תורה און איז מקיים מצוות, זאל ער צוקומען צו א געוויסער ענין, א געוויסער איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן, א געוויסער ביטול צו אלוקות. זאל עפעס ענדערן ביי דער מענטשן, עפעס זאל תורה און מצוות פועל זיין ביי אים, א געוויסער דביקות צו אלוקות. און אויף דעם איז געווען דער מלחמה, אויף דעם סארט דביקות וואס תורה און מצוות וויל פון א מענטשן, אויף דעם איז געווען דער מלחמה. די מעשים וואס ברענגען צו דער דביקות האט זיי נישט געבאדערט, דער עצם קיום המעשים. לערנען לערנען גמרא אן א ברעג און לערנען קבלה אויכעט אז מען וויל. די שאלה איז געווען וואס צו צו דער צו צו וואס תורה ומצוות וויל אויפטאן ביי א מענטשן איז ער זאל אביסל איבערגעבן זיך צום אייבערשטנ'ס רצון, אביסל מבטל זיין זיין אייגענע מציאות, אז דער צענטער פון לעבן זאל זיין נישט אז ער זאל עפעס האבן, נישט אז ער ביי אים זאל עפעס צוקומען, דער צענטער פון זיין לעבן זאל זיין דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס רצון, להעבירם מחוקי, ער זאל ער זאל ער זאל ער זאל.

די עצם זאך אז א איד האט האט אמאל שטייט אויף עס איז אנדערש, אבער כ'זאג בפשטות הדברים, די עצם זאך וואס א איד האט אן אנדער אן אנדער סדר החיים, אן אנדער אן אנדער איז דאס נישט מעכב. ס'איז פארהאן א מענטש, דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט און ס'איז פארהאן מענטשן, און כ י יעדער מענטש האט זיך זיינע זאכן מיט וואס מיט וואס מיט וואס ער לעבט און וואס ער און וואס ער קאכט זיך און א גוי האט זיך זיינע זאכן, א איד האט זיך זיינע זאכן, די עצם זאך אז א איד האט אן אנדער דת, אן אנדערע ער טוט אנדערע מעשים, א גוי האט זיינע מעשים, איז דער דער גייט אין שול דריי מאל א טאג און ער האט זיינע מנהגים, דאס דאס אליין וואס א איד האט זייער זייער אייגענע מנהגים דאס איז זיי נישט געבאדערט, נישט דאס איז דער נישט דאס איז מפריע, נישט דאס נישט דאס באדערט א גוי, וואס באדערט א גוי איז אז אויב מען זאגט אז די גאנצע מלחמה מיט תורה ומצוות איז צו זיך אז א איד זאל אז אז אז צו צוקומען צו דער הכרה אז אני נבראתי לשמש את קוני אז דער עיקר זאך איז וואס אז ס'נישט וואס דער אייבערשטער האט עס איז פארהאן א מענטש און ס'איז פארהאן א וועלט און דאס איז דאס נאר די גאנצע כוונת הבריאה איז אויף צו זיך איבערגעבן צום אייבערשטן, יעמאלט דאס באדערט, יעמאלט זאגט מען אז א מענטש, נישט דאס איז די נקודת הענין, מען איז מבטל די מציאות האדם, מען איז מבטל, מען איז מבטל אז דער גאנצער תכלית, תכלית החיים איז אז דער מענטש זאל זיין עפעס א מציאות, אויב דער, אויב דער נקודה באדערט א גוי, דער עצם זאך אז א איד האט אנדערע מנהגים, דאס איז נישט אזוי, דאס, דאס, דאס טשעפעט מען אים נישט, דאס, דאס באדערט אים נישט. אבער אויב מען זאגט אז די גאנצע כוונה איז אז א מענטש זאל זיך פאר עס איז פארהאן דער אייבערשטער וואס ער איז העכער פון די מציאות הבריאה און האט דער אייבערשטער אונז געגעבען תורה ומצוות בכדי אז מען זאל אביסל ארויס קריכען און מען זאל דערהערען אז אלוקות איז העכער טאקע פון די מציאות עולם זיך אביסל איבערגעבען זיך צום אייבערשטען זיך אביסל אז דער כוונה זאל זיין לשמה מען זאל נישט טון די זאכען פאר זיך נאר טון פאר דעם אייבערשטען יעמאלט יעמאלט דאס באדערט דאס באדערט א גוי יעמאלט זאגט מען אים אז דער גאנצער תכלית זיין גאנצע לעבען טויג גארנישט. אז א לעבן פון אליין אריינפאקן אליין בויען די אייגענע מציאות דאס טויג נישט, און דאס באדערט א גוי, דאס און אויף דעם מאכט ער גזירות, און אויף דעם, דאס איז אים מפריע. דער שיטה איז דאס רירט אים אן, אז פארהאן אזא זאך, דאס איז שולל זיין מציאות.

איז דאס דאס דאס דאס באדערט אים, מאכט ער וויל דאס מבטל זיין. נישט דאס, אקעי, איך וויל נאר ארויסברענגען דאס איז נישט נוגע איצט, מען גייט נישט רעדן איצט פאר גוים, איך וויל נישט איך וויל נאר ארויסברענגען דער עצם ווארט, מען רעדט אלץ פאר דער גוי אשר בקרבך, דער גוי אויפן גאס איז דאס אן אנדערע זאך. מען דארף טון מיט אים אויכעט אבער נישט. ער דארף יא בלייבן זיין מציאות. אה? ער דארף יא בלייבן זיין מציאות. ווייל אנדערש קען ער נישט ארויס. עס איז נאך א זאך, עס איז נאך א זאך. עס איז נאך א ענין. על כל פנים, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז אז אז דארף מען האבן א ספעציעלע מצוה מדברי סופרים. ס'איז פארהאן תורה און מצוות טאקע וואס דער אייבערשטער האט געגעבן. פארהאן תרי"ג מצוות אלע גוטע זאכן. דערנאך פארהאן א ספעציעלע יום טוב. מען דארף עפעס אריינקארבן ביי זיך אביסל. און צו חנוכה איז דער צייט אויף צו מיטנעמען דאס און דאס אריינטראכטן זיך אין דעם און מיטנעמען מיט דעם דאס נישט נאך א מצוה, חנוכה איז נישט נאך א מצוה וואס אונז צו עסן, דער אייבערשטער האט געגעבן תריג מצוות דארף נישט האבן נאך מצוות, דער אייבערשטער האט געגעבן תריג מצוות דאס דארף נישט האבן נאך און נאך עניינים, נאר חנוכה מיט פורים דאס אלץ עניינים וואס וואס זענען נוגע בכדי אז דער מכוון פארוואס דער אייבערשטער האט געגעבן תריג מצוות דאס זאל בלייבן, דאס דארף האבן עס מיט אזוי פאר פאר די מלחמת יוון איז האט נישט די, די אידן האבן געוואוסט, ס'איז געווען קלאר ביי זיי וואס איז די כוונת התורה און מצוות, די כוונה איז מען זאל זיך איבערגעבן צום נותן התורה. חנוכה איז געווען א מלחמת יוון, ס'איז געווען א העלם והסתר, אט דעם האט מען געדארפט, אז די וועלט איז געווארן מער פינסטער האט געדארפט קובע זיין א מצוה אז א איד זאל געדענקען און ער זאל האבן בהמחשה ביי זיך און האלטן ביי זיך אין זיכרון וואס איז דער תכלית פון תורה און מצוות, וואס דאס איז די נקודה פון אכט טעג פון חנוכה אז א מענטש זאל האבן ביי זיך אין זיכרון און אריינברענגען ביי זיך אין לעבן נישט נאר דער עצם קיום התורה און מצוות, מען האלט נישט, קיינער האלט נישט ביי ביי אויפהערן די, מען איז פרום, מען טוט וואס מען דארף, די שאלה איז וואס וואס וויל מען פון תורה און מצוות, דעם דעם נקודה איז איז אלעמאל קען מען האבן אביסל התחזקות אין דעם. ערשט ערשטע זאך דארף מען וויסן אז ס'איז נוגע, דאס איז נוגע פונקט אזוי ווי היטן שבת איז נוגע, איז האבן דער פנימיות פון שבת און וואס וויל שבת אויפטון ביי א מענטש און דאס איז פונקט אזוי נוגע פונקט אזוי ווי שמירת שבת אליינס נישט עפעס דאס א חיוב סקילה און סך הכל צו איך וויל צו צו איך בין מסכים מיט צו עבודה פנימית צו א מענטש זאל האלטן בפנימיות מיט וואס תורה וויל דאס איז נישט אזוי אקעי דאס איז א הידור מצוה דאס איז א הידור. דאס איז נישט אזוי נוגע צו צו די דאס וואס חסידות לערנט אונז וואס פאר א וואס וואס פאר א מצב א מענטש זאל זיין און וואס הייסט אלוקות און וואס וואס דארף זיין דער וואונטש און וואס און וואס דארף א מענטש ליגן דאס איז אלץ דאס איז אלץ הידור מצוה דאס איז נישט נוגע בפשטות איז נישט נוגע וואס א מענטש ליגט ס'איז נישט נוגע וואס ער זוכט די עיקר זאך איז אז ער טוט אלץ בשלימות ער איז מקיים א פרומער איד בפשטות ער איז א פרומער איד בפועל דאס אין וואס וואס ער ליגט און וואס ער קאכט זיך און וואס ער זוכט און וואס ער שטרעבט צו זיין דאס איז נישט אזוי נישט דאס איז מעכב, איז די מעשה חנוכה נישט אזוי, אויב דאס וואלט נישט געווען א דבר עיקרי, כוונת המצוות און וואס א איד און דער חיי הנפש פון א מענטשן וואלט נישט געווען א דבר עיקרי וואלט בכלל נישט געווען די גאנצע יום טוב פון חנוכה וואלט עס וואלט עס וואלט נישט געווען וואלט נישט געווען די גאנצע מלחמה פון יוונים בכלל, ווייל די עצם זאך קיום התורה ומצוות דאס האט זיי נישט געבאדערט, מען קען האבן שמנים מען קען האבן אלץ. נאר וואס דען טמאו, טמאו כל השמנים שבהיכל, אבער נישט, מען איז נישט מבטל דעם שמן, קען זיין זיין דארטן שמן, אבער אמאל מיינט מען אז די פראבלעם איז מען איז מטמא דעם שמן איז אז יעמאלט וועט סוף כל סוף וועט ווערן אויס שמן, נישט דאס איז געווען ס'איז דא היכל, ס'באדערט נישט דעם היכל און ס'באדערט נישט שמן, נאר וואס דען און וואס וואס וואס דער תוך, דאס איז זיי געבאדערט, דער תוך, און דאס איז נוגע פונקט אזוי ווי דער עצם קיום התורה ומצוות איז נוגע, דאס דארף מען אביסל, אוודאי דאס איז געווען יוונים מיט עטליכע. טויזנט יאר צוריק איז דאס נישט פיין דאס איז געווען יוונים יעמאלט און דאס איז וואס מ'דארף פראווען חנוכה בכל שנה ושנה ווייל יעדער מענטשן ביי אים אינעווייניג איז דאס נישט אזוי פשוט אז להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך איז דאס נישט נאר עפעס א גרויסער גוי מיט א גרויסער שווערער קליפה דארטן וואס וויל להשכיחם תורתך נאר דאס איז דאס איז א זאך וואס דארף האבן חיזוק מצד עצמו. אקעי, מ'זאל זאגן אביסל לחיים נישט. זאל זיין על כל פנים בציור חיצוני פון א פארברענגן, איז אויב מ'וועט גלאט אזוי רעדן איז אפילו מ'וועט נישט קענען אפילו. רבי ישראל פריעד זאגט אז היינט מען מאכט נאך חסידים האבן פארבראכט, מען מאכט נאך אביסל די חסידים דארפן זיי עפעס נאך מאכן.

אז דער חז ל, דער מלחמת י, דער מלחמת יוונים, די פראבלעם וואס די יוונים האבן געוואלט מטמא זיין די שמנים שבהיכל, דאס איז נישט עפעס א זאך וואס איז געווען עפעס נאר יעמאלט, דאס איז א דבר תמידי וואס מען דארף אלעמאל זיך אמפערן מיט דעם, אלעמאל אנקומען אז מען זאל געדענקען וועגן דעם ענין און דאס האלטן אין זינען, און. מקיים זיין מצוות נר חנוכה, מקיים זיין די פראווען די אכט טעג חנוכה בכדי צו האבן דער כח דאס צו איבערקומען, וואס איז אזוי די וואס איז אזוי די גרויסע, בפשטות ווי מ'האט געלערנט ערשט אין די מאמר, בפשטות ווי עס קומט אויס איז יוונים איז געווען עפעס זיי האבן געהאלטן זיי זענען געווען גרויסע בעלי שכל, מען איז צוגעקומען מיט שכל, זיי זענען צוגעקומען צו די הכרה אז עס איז פארהאן געטליכקייט, עס איז געווען גרויסע מענטשן זענען צוגעקומען צו עפעס א געוויסער גדלות איז במצב האדם, ביז מ'האט אנגעהויבן גלייבן אין דער כח פון א מענטשן, אז דער מענטש, א שכל קען, איז אזא שטארקע זאך, אז ס'קען, אז ס'קען מחייב זיין די מציאות פון אלוקות, אז זע, אז ס'איז געווען אין מצרים, איז געווען גלאט א, אז דער מענטש איז געווען, נישט, נישט קיין, נישט קיין אנטוויקלטער מענטש, דער מענטש איז געווען גלאט א פוסטער יונג, גלאט ערוות הארץ, און יעמאלט האט ער געזאגט, פיין, א מענטש איז א, איז קיין מציאות נישט. די נקודה פון חכמת יוון איז געווען, אז דער מענטש איז פארקערט, א מענטש איז געוואקסן, און מען איז צו געקומען צו דער הכרה אז ס'פאראן א בורא עולם מ'האט געזען א מענטש איז א איידעלע זאך מען איז צו געקומען צו צו דאס איז די גאנצע נקודה פון חכמת יוון איז דער איידלקייט פון א מענטשן דער גרויסקייט פון א מענטשן ער האט שכל און ער האט מידות און ער האט א גאנצע במילא וואס דארף מען אנקומען צו צו א תורה ומצוה וואס וואס דארף מען אנקומען און ס'איז נישט און ס'איז נישט ריכטיג מבטל זיין די מציאות פון א מענטש, די גאנצע נקודה פון תורה ומצוות איז אז אז ס'איז דא דער אייבערשטער און דער אייבערשטער איז העכער, פונקט אזוי ווי עס איז געווען ביי יציאת מצרים אז אידן זענען געווען אין ערוות הארץ און הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ס'הייסט אידן זענען געווען אין א מצב וואס דער מציאות איז נישט געווען, מ'איז געווען בבחינת קטנות יעמאלטס, נישט געווען וואס ס'איז געווען עפעס א אנטוויקלטע מענטשן מיט שכל און מידות און מ'האט עפעס מ'האט געהאלטן ביי עפעס א מדריגה, מ'איז געווען ממש בבחינת לידה ווי ער זאגט אין די מאמר, ערשט ארויס פון מצרים איז ער געווען ממש. אן קיין שום דעת, אן קיין שום הכרה, און קטנות הדעת. און יעמאלט אוודאי א איד ווערס אוועק געזעצט לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, א איד איז געגאנגען אין מדבר בדרך בדרך אמונה, דער אייבערשטער איז דער בורא עולם, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דער אייבערשטער האט באשאפען דער וועלט, גייט מען נאך דעם אייבערשטן, דאס איז דאס איז גרינג, א מענטש וואס האט נישט קיין דעת, האט נישט געארבעט אויף זיך, און איז נישט קיין עפעס איידעלע מענטשן, ער האט. ער איז א משפיע, דער אייבערשטער איז מקימי מעפר דל, א מענטש געפינט זיך אין אשפות און דער אייבערשטער נעמט אים ארויס, אוודאי האט ער א געפיל פון ביטול צום אייבערשטן, און וואס דער אייבערשטער וויל וועט ער דורכפירן וואס ער וויל און ער גייט לעבן זיין גאנצע לעבן פאר אים. אבער לאחר ווי דער מענטש אנטוויקלט און ער ווערט עפעס א גאנצע א גאנצער מציאות און ער און ער ער איז שוין א גאנצער מהות מיט א גאנצער מיט א גאנצער וועזן יעמאלט, איז ווען עפעס עפעס יעמאלט ווערט אים שווערליך אז ער זאל זיך אז זאגן אז די גאנצער תכלית פון קיום התורה ומצוות איז אויף צו זיך מבטל זיין צום אייבערשטן. א מענטש וואס האט בכ וואס האט קיינמאל האט נישט מצד עצמו, די אייבערשטער האט אים פשוט ווי סגעווען יציאת מצרים האט אים פשוט געראטעוועט ער האט קיין דעת אינגאנצן נישט, איז אוודאי שטייט ער בביטול מוחלט. אז ער לערנט און ער פארשטייט און ער וואקסט, יעמאלט פילט ער עפעס שווה בשווה, ער פילט שווה בשווה מיט מיט אלוקות כביכול. ער איז אויכעט, ער לערנט אויכעט און ער פארשטייט אויכעט, און ווער זאגט, די תורה קומט צו גיין און זאגט אז ביטול איז דער עיקר, און עס איז דא ראציאנאל וואס איז העכער פון דער מציאות האדם, יעמאלט ווערט אים אים שווער אננעמען מצד דער, יעמאלט איז געווען יון איז זיך מנגד געווען צו די נקודה פון תורה און מצוות און איז געווען, ער האט געווען א מלחמה. אבער מען זאגט דאס איז א דאס איז שייך די קליפות היינט אויכעט, אבער איך זאג וואס וואס פיין איז דאס אבער א מענטש וואס איז שוין א אנטוויקלט אן אנטוויקלטער מענטש וואס ער האלט פון זיין מציאות דאס איז א דאס איז א קליפה פון א בעל דרגה די די קליפה פון פון חכמת יוונית ער איז שוין ער האט געלערנט און די שכל איז זיינער איז אנטוויקלט מיט דאס און אף על פי כן זאגט מען יעמאלט פילט ער ביי זיך אויף וואס דארף ער זיך מבטל זיין. זיין מציאות, וואס דארף מען שולל זיין זיין מציאות? אבער, אבער, מען זאגט דאס א יעדע איד דארף פראווען חנוכה, חנוכה איז א זאך וואס איז נוגע צו אלעמען, דאס איז א, וואס איז דא דער, וואס איז דא דער שוועריקייט וואס, וואס, וואס ס'איז דא להשכיחם תורתך, מען זעט אין חסידות שטייט אז מען זאגט אז, אז מלשון שכחה ועזיבה, ווען שייך עס א מענטש, לעצטע פרשה טאקע, זאגט ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. ער האט אים נישט געדענקט און האט אים פארגעסן. עפעס אין זהר, וואס זענען די צוויי לשונות לא זכר וישכחהו, וואס איז די צוויי לשונות? איז אז פאראן א זאך וואס לא זכר הייסט א מענטש, ס'פאראן זאכן וואס בכדי אז מען זאל דאס געדענקען דארף מען דאס אקטיוולי האלטן אין זיכרון, אויב מען אקטיוו מען האלט עס נישט אין זיכרון ווערט עס פארגעסן, לא זכר איז נישט וואס ער איז געווען

האט עפעס סתם, זיין מציאות איז היפך דערפון, במילא פארגעסט ער דאס. נישט נישט גלאט אזוי וואס וויבאלד ער טוט נישט פעולות צו געדענקען ממילא געדענקט ער עס נישט. שכחה הייסט אז ער ווערט דערווייטערט פון דער זאך. ס'איז דא זאכן וואס א מענטש וויל נישט געדענקען. איז א זאך וואס א מענטש וויל נישט געדענקען, עס איז עפעס קעגן קעגן וואס ער וויל, איז פארגעסט ער דאס. ביודעים צי בלא יודעים פארגעסט מען וועגן דעם. זאגט דאך חנוכה להשכיחם תורתך. ס'פארהאן עפעס א געוויסע נקודה אין. וואס דער אייבערשטער וויל עפעס אויפטאן ביי א מענטשן וואס א מענטש איז דא עפעס א צד ביי א מענטשן וואס ער וויל נישט וויסן וועגן די זאך להשכיחם תורתך מען וויל נישט וויסן פון אזא זאך מען וויל עס עפעס א מענטש איז ווייט דערפון מאיזה סיבה שתהיה איז פארהאן עפעס א נקודה וואס איז פארהאן שכחה א מענטש איז עפעס מען וויל וועגן דעם נישט וויסן מען וויל וועגן דעם נישט טראכטן מען וויל וועגן דעם פארגעסן יעדער איינער לפי אופנו דאס איז דאס איז און חנוכה דארף מען דארף מען עפעס א יום טוב מען זאל מבטל זיין דעם שכחה. מען זאל מבטל זיין דעם דעם פארהאן פארשידענע אופנים איך מיין וואס שטייט אין חסידות וואס איז וואס איז פונקט ווי די אבער ס'דא עפעס סתם א איינע פון די כ'ווייס נישט דער רבי איז דאס מדגיש שטארק כ'ווייס נישט צו ס'איז פריער דאס אזוי בהדגשה אבער אין די די שיחות איז דאס שטארק דער ווארט אז אלץ טאקע מיוסד אויפן רמב"ם דער רמב"ם דער דער רמב"ם ברענגט אין הלכות חנוכה גודל השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם ברענגט די הלכה ברענגט ער אין הלכות חנוכה.

זאל ברענגען דער אייבערשטער אין וועלט, איך ווייס עפעס די גאנ כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, ווי דער רבי טייטשט דער ווארט פון שלום איז נישט גלאט אזוי ווען מען זאגט שלום מען רעדט צווישן מענטשן שלום איז דער הדגשה אין דעם אז עס זאל נישט זיין קיין מחלוקת זאל נישט זיין קיין קריגעריי און נישט זיין קיין קריגעריי דאס קען זיין פארשידענע אופנים פארוואס נישטא קיין קריגעריי עס קען זיין פשוט ווייל עס איז נישטא קיין קריגעריי ווייל יעדער איינער איז מען איז נישט פאראינטערעסירט אין דער צווייטער יעדער איינער טוט זיין זאך זאגט אין ענגליש. ליוו ענד לעט ליוו, קיינער איז מיר נישט נוגע וואס יענער טוט, ער טוט זיינס, איך, ער טוט זיינס, איך, ממילא איז דא שלום ושלווה, איז נישטא קיין מחלוקת. דאס הייסט נישט קיין שלום, דאס הייסט אז עס איז פארהאן צוויי מענטשן וואס לעבן באזונדער. שלום הייסט אז עס איז דא צוויי קעגנזעצטע קווים, צוויי הפכים, צוויי מענטשן מיט אנדערע אינטערעסן, און זיי זענען צוזאמען בשלום, זיי ביידע לעבן צוזאמען. זיי לעבן צוזאמען. אויב זיי לעבן נישט צוזאמען, יעדער איינער געפינט זיך אין זיין אייגענעם ענין, איז דאס אויך נישט קיין שלום. דאס איז גלאט אזוי, דאס איז תכלית ההתחלקות. יעדער איינער געפינט, יעדער איינער ליגט אין זיך. שלום הייסט אז ס'איז דא צוויי פארקערטע תנועות און די צוויי שטייען צוזאמען. איז כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. די גאנצע כוונת התורה איז מאחד זיין הפכים. ס'איז דער וואס דער אייבערשטער מאנט פון א מענטשן איז הפכים. קעגנזאץ הפכיות'דיגע זאכן, זאגן פשט אין דאס ברענגט זיך ארויס אין עטליכע זאכן, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס נרות חנוכה איז אנדערש פון אנדערע מצוות, יעדער מצוה איז א מצוה האט זיך זיין מכוון וואס דער מצוה איז, אזויווי פסח איז די גאנצע לילה איז דרך חירות, ס'איז אלץ נאך איז דא פארשי יעדער יום טוב, שבועות איז מתן תורה, די גאנצע יום טוב איז די קריאה מיט אלץ, און ס'איז פשט פון מתן תורה, און סוכות איז די ענין פון שמחה. וואס איז דער מכ וואס איז דער מצוה וואס איז נר חנוכה וואס איז דער נקודת המצוה פון נר חנוכה און מ'רעדט אין די פנימיות המצוה איז פאראן הפכים אין דער מצוה אליין פאראן פארשידענע הפכים אין מצות נר חנוכה זאגט מען מצד אחד איז איז ווי חסידות איז מדגיש אז אז מצד אחד איז פורים מער פרסומי ניסא ווי חנוכה איז. פורים דארף זיין די איז לכתחילה דארף קריאת מגילה זיין ברבים דווקא עס איז מקרא מגילה עס איז א שליח ציבור מיט ברבים עס דארף זיין א זאך פרסומי עס דארף זיין בחוץ מען וויל אין שול יעדן די מקרא מגילה פראוועט מען משלוח מנות דאס איז אלץ א זאך וואס א מענטש דארף טון צווישן מענטשן זאל זיין א קאמאושען פון דער נס מען ליינט די מגילה אין שול מאכט א פרסום פון דער נס. חנוכה איז איז מצד אחד יעדער איינער איז מדליק עס על פתח ביתו מבחוץ אבער יעדער איינער עס א פריוואטע זאך על פתח ביתו. פאר זיך בשעת הסכנה איז מדליק על שולחנו ודיו מצות נר חנוכה חסידות חסידות ברענגט עס ארויס אפילו נגלה ס'איז נישט א זאך וואס וואס מ'מאכט א עפעס א קאמאושען א רעש מ'מאכט א א די פרסום איז איז אין א איז אין א יעדער איינער אין זיין פריוואטע שטוב צינדט ער אן די מנורה מצד אחד ס'איז על פתח ביתו נישט אין בית הכנסת דאס איז א מנהג וואס איז מדליק בבית הכנסת אבער על פי דין יעדער איינער איז מדליק על פתח ביתו ער האט זיין פריוואטע שטוב און ער טוט און ער מדליק די מנורה ביי אים אין שטוב. פנימיות ענינים איז מדליק די מצוה מן המובחר מדליק זיין בשמן, חסידים שמן, וואס איז די מעלה פון שמן אז ס'איז דולק בנחת, ס'מאכט נישט קיין רעש, שמן איז איז שמן איז העלם, שמן על פי פנימיות איז שטילקייט, איז דאס איז נעלם אין דער זית, שמן ווייזט אויף א זאך וואס איז א באהאלטענע זאך, א העכערע זאך, און על דרך זה נר, אש, אש איז אן איידעלע זאך, אויכעט א באהאלטענע זאך, א איידעלע זאך, נישט קיין דבר, נישט קיין דבר של פרסום ופרהסיא. נר מיט שמן זענען פנימיות'דיגע עניינים, נישט קיין זאגט נישט קיין פאפולער זאכן, פירסום איז זאכן וואס זענען מער מגושם, מער ביליג, מער שטחיות'דיג, דאס הייסט פירסום, ס'איז ס'איז ס'איז בחוץ, ס'איז אפן, ס'איז ס'איז ס'איז פאר אלעמען, ס'איז נישט פאפולער, ס'. און נישט קיין אינוועניגסטע זאך, נרות, שמן מיט פייער זענען אינוועניגסטע זאכן, פנימיות'דיגע עניינים, שמן ווייזט אויף רזין, רזין דרזין, א באהאלטענע זאך, א פנימיות'דיגע ענין, און על דרך זה א נר איז א פנימיות'דיגע זאך, מצד אחד די גאנצע מצוות נר חנוכה איז א פנימיות'דיגער ענין, אן איידעלע זאך. איז דאך מער א אינוועניגסטע זאך ביי א מענטש, א זאך וואס איז נוגע צו מער, אז אש איז א זאך וואס ברענגט ארויס מער רוחניות און טיפקייט ביי א מענטשן, זאגן שמן איז פארבונדן מיט חכמה, שמן איז פארבונדן מיט מיט דער אינעווייניגסטער זייט פון א מענטשן, מיט דער איידלקייט זיינע, פייער מיט שמן, איז מצד אחד איז נרות חנוכה איז מער א מער א פנימיות'דיגער ענין אין תורה ומצוות, נישט קיין נישט קיין חוץ זאך. לאידך איז די גאנצע זאך פון נר חנוכה איז מ'איז מדליק מבחוץ, ווי חסידות איז מדגיש בפרט ס'איז א טאג טאקע על פתח ביתו מ'דארף זיין מבחוץ ס'דארף זיין די פתח הסמוך לרשות הרבים דאס דארף זיין א זאך וואס דארף באלייכטן אויכעט דעם חוץ, דער חוץ דארף זיין דער ליכטיגקייט דאס איז תרתי דסתרי. פשטות, אויב מ'וויל מ'טוט א זאך פאר דער חוצה, מ'טוט א זאך פאר דער וועלט, יעמאלט איז דאס א וועלטליכע זאך, טוט מען אז מען דארף קלערן מען וויל ברענגען עפעס א געוויסער געטליכע אור, מען וויל משפיע זיין עפעס אויף וועלט אויף חוץ אויף רשות הרבים רגלי תרמדוי פאר א גוי דארף מען עפעס אביסל פארוואסערען און טון א זאך איצטער גייט מען זיך אריין מען ליגט אין אביסל משפיע זיין ביי זיי יעמאָלט ליגט ער נישט אין זיין אייגענער טיפקייט, ליגט ער נישט אין די אייגענע איידלקייט, ליגט ער נישט אין זיך מזכך זיין מער, פאַרקערט, ער ליגט אין אַראָפּטראָגן אַ געוויסער געדאַנק, דאָס אַראָפּטראָגן צו אַ גרעבערער וועלט, צו אַ פינסטערער וועלט, שתשקע החמה, צו אַ פינסטערער וועלט, און ער זוכט אַראָפּטראָגן עניינים פון אלוקות, אַז דער וועלט זאָל עס קענען אָננעמען. אבער כדי צו דאָס טאָן, דאַרף אַ מענטש זיין עפּעס אין אַ תנועה פון ירידה, נישט ליגן מער אין דער עמקות און דער איידלקייט פון תורה און מצוות, אין דער פנימיות פון תורה און מצוות, אין די באהאלטענישן פון תורה און מצוות, די עפעס, די, די איידלקייט פון תורה און מצוות, דאס איז, וואס דאס איז נר, דאס איז די פייער מיט שמן, דאס איז די איידלקייט פון תורה און מצוות. ער דארף עס אראפטראגן אין וועלט, דארף ער עס מער, מער צופאסן דער זאך, זאל ווערן פאפולער, די ענינים דארפן ווערן פאפולער און דארפן, דארף רעדן דער שפראך פון דער וועלט, דאס איז מצד אחד. חנוכה איז און לאידך ע, עם, איז דא פאראן וואס א מענטש ליגט אין פארשטיין און נעמען טיפער און איידעלער דער פנימיות פון תורה ומצוות, פארשטיין טיפער וואס תורה ומצוות איז, גיין אביסל מער פנימה, אינעווייניג אין תורה ומצוות, דערהערן מער די טיפקייט און איידלקייט פון א מצוה, דאס איז צוויי קצוות הפכים. איז ער דרך כלל פיין, איז פאראן וואס ס'מאנט זיך ס'דא אידן וואס זענען מארי עובדין טבין, ס'דא אידן וואס זענען מארי תורה יעדער איינער האט זיך זיין קו, איינער איז זיין קו מער אין טון און אראפטראגן די עניינים אין א וועג אז דער וועלט זאל עס פארשטיין, מקרב זיין די עניינים אל העולם, ס'פארהאן א צווייטער וואס ער איז מער, ער איז מער עפעס אין דער קו פון נעמען די פנימיות פון תורה ומצוות, נעמען די עומק פון תורה ומצוות. חנוכה איז דאס ביידע הפכים צוזאמען. דער מצוה איז מדליק זיין א נר, און א נר מיט שמן, וואס שמן מיט אש ווייזן אויף פנימיות, אויף תכלית הפנימיות, תכלית האיידלקייט, דער תכלית ה, דער תכלית העמקות פון דעם ענין, און דאס אליין דארף מען שטעלן אויפן גאס. דאס אליין דארף מען, דארף מען עפעס מדליק זיין אראפטראגען בחושך. דאס איז א מצוה וואס איז וואס איז די הפכים אין דער מצוה אין דער אין דער מצוה גופא פאראן הפכים איז פאראן וואס וואס ס'איז א באוואוסטע ווארט איך ווייס נישט פונקט ווער האט עס געזאגט אבער מ'זאגט אזא מין סארט ווארט אז אז אז ס'איז געווען עפעס איינער א גוטער איד וואס האט געזאגט אז ער אז ער ער זוכט נישט אז זיינע חסידים זאלן נישט זינדיגען ער וויל אז די חסידים זיינע זאלן נישט האבן קיין צייט אויף זינדיגען. איינער זאל נישט זאל נישט האבן קיין צייט אויף דעם, ס'איז על דרך זה פאראן אז אז ס'פאראן א פראבלעם א מענטש וועט פארגעסן אז דער גאנצער מכוון פון פון וואס א מענטש לעבט עלי אדמות איז אז ער זאל זיך אביסל פועל זיין ביי זיך אז ער זאל לעבן זיין לעבן פארן אייבערשטן, ולהעבירם מחוקי רצונך, אז ער וועט מקיים זיין תורה ומצוות טאקע, אוועקנעמען פון די מענטש ער זאל מקיים זיין תורה ומצוות דאס איז נישט אזא פשוטע זאך, אבער ער זאל זאל לעבן דער פנימיות וואס תורה ומצוות דארף אויפטון ביי א מענטש און ער זאל זאל זיך איבערגעבן צום אייבערשטן דאס איז. א מענטש קען פארגעסן וועגן דעם, און ווי וועט מען געדענקען וועגן דעם? פאראן איין אופן, מען דערמאנט אים, מען דערמאנט אים שטענדיג אז ס'פארהאן דער אייבערשטער און דער אייבערשטער איז העכער פון דער מענטשן, און דער אייבערשטער האט באשאפן דער מענטש, און דער מענטש איז באשאפן געווארן פאר דעם אייבערשטנ'ס צוועק און נישט פארקערט, מען קען אים דערמאנען אזוי ברחל בתך הקטנה א גאנצע טאג זאגן אים אז דער כוונת האדם איז אויף צו דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס רצון. דערנאך איז פאראן, מען זאגט א צווייטער זאך, נישט מען גיט דער מענטשן אזא, מען גיט אים אזעלכע, אזעלכע עניינים וואס זענען מחייב אז ער זאל אלעמאל האבן אינזינען אז די כוונת הבריאה זענען נישט פאר זיך נאר פאר דעם אייבערשטן, מען מאנט פון א מענטשן טון קעגנזעצטע זאכן, טון הפכים, אויב מען גיט א מענטשן איין קו, זאגט ער זאלסט, א מענטש קומט צו געבן, ער איז גרייט טון וואס דער אייבערשטער וויל.

ער איז גרייט טון וואס דער אייבערשטער וויל, אבער לפועל וועט ער זיך איינשטעלן, דאס וועט דאס וועט ווערן זיין קו, דאס וועט ווערן זיין דאס וועט ווערן זיין זאך, דער אייבערשטער האט אים געזאגט וואס דער אייבערשטער וויל דאס וועל איך טון, אבער לאחרי בין איך גרייט טאקע אויסצוהערן אלץ וואס דער אייבערשטער וויל, לאחרי ווען דער אייבערשטער האט עס געוואלט וועט דאס ווערן מיין זאך. אויב מען מאנט פון א מענטש צו יעמאלט קען אלעמאל זיין שכחה אז דער גאנצע כוונת האדם איז אז ער זאל זיך איבערגעבן צו רצון העליון, אפילו א מענטש וואס בתחילת דרכו צו ער איז גרייט ער צו ער תחילה זאג עס אין א געוויסער מאמענט, ער איז גרייט טון וואס דער אייבערשטער וויל, איך זוך נישט טון זאכן וואס זענען מעשים לפי טבעי, איך וויל טון וואס דער אייבערשטער וויל, וועט זיך אוועקשטעלן טון וואס דער אייבערשטער וויל, אבער לפועל לאחרי משך זמן, אויב דער אייבערשטער זאל מיר זאגן וואס ער וויל פון מיר, דער זאך, איך וויל יענער זאך, וועל איך טון די זאכן, געענדיגט, זאג מיר וואס איך זאל טון, וואס איך זאל טון, וועל איך עס טון און פארטיג. דאס דאס קען ברענגען צו להשכיחם תורתך, ווייל לפועל וועסטו נעמען דיין זאך און דאס טון, און דער עיקר איז נישט די זאך, דער עיקר איז נישט דער דזשאב וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, דער עיקר איז ויצונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם, מען זאל זיך איבערגעבן צום אייבערשטן, דאס איז די נקודה. דאס איז די כוונה, מען זאל אנקומען, מען זאל נתבטל ווערן צו רצונך. אויף דעם איז נישט גענוג אז דער בראשית הדרך זאגט אז ער איז גרייט איינשטעלן זיין לעבן ווי דער אייבערשטער וויל, ווייל לאחרי זה וועט ער איינשטעלן זיין לעבן אין א געוויסער קו וואס דער אייבערשטער זוכט פון אים, און דערנאך וועט ער טון זיין זאכן געהעריג, וועט ער טון, זאג מיר וואס מען דארף פון מיר, מה חובתי ואעשנה, זאג מיר וואס איך דארף טון, און דאס איז אויך א ביטול, זאג מיר וואס איך דארף טון און איך גיי עס טון. אבער אין וואס ליגט ער? ער ליגט אין טון וואס ער דארף טון. נישט ער ליגט אין דעם אייבערשטן וואס האט אים געגעבן דער ארבעט, ער זאגט אימיצער גייט ארבעטן צו אן ארבעט ער גרייט זאגט דער בעל הבית איך בין גרייט זיך איבערגעבן צו דיר אינגאנצן איך גיי נישט אריינבריינגען מיינע אייגענע פניות זאג מיר וואס איז מיין דזשאב און איך וועל עס טון גוט יעמאלט לפועל אוודאי דאס איז א תנועה פון ביטול אבער וואס דאס איז בראשית הדרך אויף פריען א ביטול ער גרייט טון וואס יענער הייסט פון אים אבער לאחרי זה איז ליגט ער ניט, טוט ער וואס ער וואס ס'מאנט זיך פון אים, מער נישט. די כוונה פון תורה ומצוות איז, א איד זאל אלעמאל האבן אינזינען אלוקות, ער זאל אלעמאל האבן אינזינען דעם אייבערשטן, נישט דער דזשאב וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, דער דזשאב איז בכדי אז מען זאל האבן אים אינזינען, מען זאל האבן, מען זאל געדענקען אלוקי ישראל, מען זאל געדענקען אז מען איז בשעה אז מען טוט פאר אים. און דאס און יעמאלט איז נישט גענוג דעם ביטול אז ער איז גרייט אננעמען אלץ וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אים, ווייל יעמאלט טוט ער די זאכן און פארטיג. יעמאלט ווען להשכיחם תורתך, איז דערפאר דער מצוה פון חנוכה וואס דער גאנצער תוכן פון חנוכה איז געדענקען דער מכוון פון תורה און מצוות, דער דער יוד פון די גאנצע זאך איז א מצוה וואס איז פארבונדען מיט פון הפכים, מען וויל זאגן א מענטשן אז דער אייבערשטער מאנט פאר א מענטשן במעשה א זאך א סתירה מיניה וביה א סתירה מיניה וביה און בכדי דאס דורכפירן דארף ער איז ער מוכרח צו האבן ביי זיך אין זינען אז ער טוט עס אלץ נישט אז ער זאל עפעס האבן דערפון נאר ער טוט עס פארן אייבערשטן במילא איז ער קען זיך קיינמאל נישט שטעלן אויף א געוויסער זאך. חנוכה איז דאס ביי הדגשה, אבער באמת איז דאס שטענדיג דער זאך. ס'איז זייער גרינג, מ'זאל זאגן פשוט דער דוגמא פון א ארבעטער, אימיצער קומט צו די ארבעט און ער זאגט ער איז גרייט טון אלץ וואס דער בעל הבית, אלץ וואס דער בעל הבית וויל פון אים וועט ער טון. אפילו אז דער בעל הבית גיבט אים נישט קיין דזשאב, אלץ, יעדע זאך וואס דו גייסט מיר זאגן טון, בין איך גרייט טון. דאס איז אויך נישט קיין ענין פון הפכים, יעמאלט, איך גיי נישט טראכטן פאר זיך, איך גיי נישט, איך גיי נישט האבן, איך גיי מסלק זיין מיינע אינטערעסן, מסלק זיין מיינע געפילן, מסלק זיין מיינע געשמאקן, וואס דו זאגסט מיר וועל איך טון. לפועל ער האט זיך אריינגעשטעלט אין א קו, ער האט זיך אריינגעשטעלט אין א געוויסער קו, אין א געוויסער, אין א געוויסער סדר פון עבודה, אין א, אין א סדר פון ביטול. דאס איז א געוויסער סדר, יענמאל דארף נישט האבן דער באלעבאס שטענדיג אין זינען, דארף נישט אנקומען אלע מאל איז לפועל, דאס ווערט זיין שטייגער, דאס ווערט זיין זאך און דאס טוט ער און פארטיג. אבער אויב דער באלעבאס מאנט פון אים, זאלסט מצד אחד זאלסטו האבן יא אינטערעסן, און אף על כן זאלסטו טון פארקערט, איך וויל נישט זאלסטו אופס, זאלסט נישט האבן אינטערעסן און טון נאר וואס איך הייס, זאל ביי דיר בלייבן אינטערעסן, און ביחד עם זה זאלסט טון נאר וואס איך פארלאנג פון דיר. ער זאל לעבן מיט א שטענדיגע סתירה.

ס'איז א אמת'ע סתירה, נישט קיין סתירה וואס מ'קען מאכן שלום צווישן זיך. ס'איז א אמת'ע סתירה. דאס איז אין אין חסידות איז דאס זייער שטארק מודגש אין פארשידענע אין פארשידענע פארשידענע זאכן דעם דעם דעם דעם זאך. ס'איז א שטענדיגע סתירה, ס'איז נישט קיינמאל נישט ס'ווערט מיושב. אז ס'ווערט מיושב איז דאס איז דאס נישט איז דאס נישט ס'קען נישט ווערן מיושב. נרות חנוכה ברשות הרבים איז א תרתי דסתרי. נרות חנוכה אין א פינסטערע פלאץ א תרתי דסתרי, ער געפינט זיך בחוץ און ער גייט זיך אוועקגעבן פון זיין שטוב טון מיט א מענטש וואס געפינט זיך אינדרויסן, און אין דער זעלבער צייט מאנט זיך פון אים ער זאל נישט ליגן אין דעם חוץ, ער זאל ליגן אין דער עמקות פון תורה ומצוות, ער זאל ליגן אין דער איידלקייט פון א מצוה, ער זאל ליגן אין פנים. דאס איז שטענדיג א תרתי דסתרי. איך זאג עס אביסל. דאס איז דאס איז אקעי מיר זאגן לחיים אביסל נישט.

מצד זייער שיטה איז עס נישט געווען, דאס איז נישט אז דער חסיד זאל אליין איבערמאכן זיין מציאות, די זאך דער חסיד דארף זיין ער זאל וויסן זיין אז ער ער זאל זיין א מכיר את מקומו, ער זאל וויסן אז ער איז טאקע אז ער איז א א נברא וואס איז ווייט פון דער אמת, און דער רבי איז ביי אים לייכט דער אמת, און ער זאל זיך מתבטל זיין צו אים, גלייבן אין אים, נתבטל ווערן צו אים, און מיט דעם אליין, מיט דעם וועט ער זיך, מיט דעם איז גענוג, דער אלטער רבי האט נישט געהאלטן אזוי. איז פאראן פאראן בדרך כלל איז מען ווי מ'איז מבאר איז אויף וואס איז דער חילוק פון זאגן זאגן די באוואוסטע מעשה וואס מ'דערציילט אז אז אז ס'איז געווען א חסיד פון אלטן רעבען וואס האט געהאט א חבר וואס ער איז געווען א חסיד פון אלטן רעבען זיין חבר די באוואוסטע מעשה געווען דער אלטער רבי האט געהאט א חבר רבי חייקל אמדורער וואס ער איז געווען א תלמיד ביים מגיד און ער האט געהאט א תלמיד וואס זיין די אלטן רעבענס חסיד מיט דעם רבי חייקל אמדורער'ס תלמיד זיין געווען ביידע זייער זייער נאנטע פריינד זייער גוטע חברים. און זיי האבן ביידע געלעבט אין די זעלבע שטאט, מען האט ביידע געדאווענט אין דעם זעלבן בית מדרש, איז די אלטע רבי'ס תלמיד האט דאס געפירט זיין סדר החיים לויט דעם וואס די אלטע רבי האט אים מחנך געווען, מתבונן געווען, אבער בכדי צו שאפן א שייכות צו אלוקות דארף דער מענטש זיך איבערארבעטן זיך אז ער זאל טאקע האבן א געשמאק אין אלוקות, ער זאל האבן אהבת השם, דארף ער זיך מתבונן זיין אזוי ווי זיין מציאות, אזוי ווי ער האט, ער שאפט א ליבשאפט צו אנדערע זאכן. דער מענטש דארף איבערארבעטן זיך און מעבד זיין זיך מתבונן זיין אויף וואס א מענטש דארף בכדי ער זאל האבן אהבת השם דארף ער דארף ער דארף ער הארעווען פלעגט ער יעדער טאג זיך אוועקזעצן און לערנען און זיך מתבונן זיין און פרואוון ביי זיך עפעס נוטע זיין ביי זיך עפעס א געוויסער מידה א קירוב צו אלוקות. דער ווארט מוח שליט על הלב דאס נישט עפעס א דרך סגולי. דער אלטער רבי זאגט אז א מענטש וויל עפעס פועל זיין ביי זיך א געוויסער נאנטשאפט צו אלוקות איז

איז דאס בכדי אז ער זאל האבן אהבת השם דארף ער נוצן די טבע תולדתו די מיטלען מיט די מיט די ווי זיין מציאות ארבעט און יעדער איינער לויט ווי זיין מציאות ארבעט לויט ווי ער ווייסט ביי זיך ווי ער קען פועל זיין ביי זיך א געוויסע רגש א געוויסע שינוי ביי זיך אין לעבן דארף ער דורך נוצן די מיטלען בכדי צו האבן אהבת השם. איז דא איינער וואס איז מח שליט איז אזוי מח שליט איז א צווייטער וואס עפעס אן אנדער אן אנדער אופן איז אן אנדער אופן די נקודה איז בעיקר אז דער מענטש זאל האבן אהבת השם און עס דארף נישט קען מען נישט נוצן נוצן קיין קונצן די א אזוי ווי יעדער מענטש לפי זיין זיינע כוחות אפשריות און וואס ער האט צו עפעס פועל זיין ביי זיך דארף ער נוצן די אפשריות און די זאכן אויף צו פועל זיין עפעס א שינוי ביי זיך איז דאס הארעוואניע דאס איז א שווערע זאך. דאס איז דער מענטש, דער מענטש האט געהארעוועט יעדן טאג, דערנאך איז געווען דער תלמיד פון ר' חייקל אמדורער, וואס ער האט זיך געפירט לויט דער חינוך פון זיין רעבן, און זיין רעבנ'ס שיטה איז געווען אז אלוקות איז בעצם א זאך וואס איז העכער פון א מענטש און העכער פון די מציאות האדם, און א רעגולער מענס איז נישט שייכות אז זיין מציאות זאל זיין מתאים מיט'ן אמת, ווייל די שכל איז קליין, די מידות זיינע זיינען קליין, ער האט נישט די כלי המוחין, ער האט נישט די כלי המידות אז זיין זיין אז זיין ער זאל ער זאל האבן א שייכות צו וואס אלוקות באמת איז, אלוקות איז א זאך וואס איז וואס איז ואין ערך העכער פון די מציאות האדם, איז א מענטש קען קיינמאל נישט צוקומען צו דער אמת פון אלוקות, נאר וואס דען ער דארף דער צדיק, ער האט העכערע נשמה מיט העכערע כוחות, דער צדיק קען האבן א שייכות צו אלוקות, נאר אן א פשוטער איד דארף עפעס נתבטל ווערן צו דער צדיק, צדיק באמונתו יחיה, איז דאס די גדר ווען מען קושט צו א צדיק, רבי חייקל אמדורער און דער איז דער אלטער רבינ'ס חסיד האט מבחין געווען אז דער צווייטער דער דער זיין חבר זיינע איז אסאך מער מצליח אין עבודה אסאך מער ווי אים, אבער לפי דעם אלטן רבינ'ס דרך און דער אלטער רבי האט אים נישט געגעבן עפעס, האט אים עפעס באלויכטן מיט געטליכע כוחות און האט אים אויפגעהויבן, ס'פארהאן א געוויסע אזעלכע מעשות אויך אז דער אלטער רבי האט עפעס יקותיאל ליעפלער דער אלטער רבי האט צוגעלייגט עפעס געזאגט עפעס א ווארט און ער איז נתהפך געווארן ממהות למהות, אבער בדרך כלל דעם אלטן רבינ'ס גאנצע שיטה איז מען גייט עפעס נישט געבן סגולות נפלאות און עפעס מאכן געטליכע כוחות א מענטש, פארקערט מח שליט על הלב בטבעו ווילסט עפעס בייטן ביי זיך.

יא, די באוואוסטע ווארט פון ר' שימעלע זעליכאווער, איך האב עס אויך פארבונדן מיט דעם ענין, אז ס'איז געווען עפעס, ס'איז א באוואוסטע זאך, איך זאג עס נאר אז ס'איז פארבונדן מיט דעם קו אויכעט, אז ער האט זיך שטארק געקאכט אין תניא, ער איז געווען אין פוילן דאכט זיך, אבער ער איז שטארק געקאכט אין תניא, און ער איז געווען באוואוסט אז ער איז געווען א בקי אין תניא בעל פה, די תלמידים האבן אים בוחן געווען, און מען האט אים געפרעגט וויפיל מאל שטייט דער ווארט אין תניא, האט ער געזאגט דאס שטייט איך ווייס עטליכע מאל, וויפיל מאל שטייט יענער ווארט, דערנאך האט מען אים געפרעגט וויפיל מאל שטייט אין תניא אל תהי' שוטה, האט ער געזאגט דאס שטייט איבעראל, דאס שטייט אין יעדער שורה, זאגט די ווערטער שטייען די פונקט צוויי מאל, אבער דער תוכן פון אל תהי' שוטה דאס שטייט איבעראל, וואס איז דער ווארט אז דער ווארט אל תהי' שוטה שטייט איבעראל? איז די גאנצע זאך מיט תניא א מענטש בדרך כלל, בדרך כלל, ס'קען טרעפן אמאל אז מ'גייט אביסל טון אן עבודה פנימית און זיך אביסל נתקרב ווערן צו אלוקות און נעמען די עניינים ערנסט איז זוכט מען עפעס א עפעס א גילוי אליהו אזא עפעס א זאל טרעפן עפעס עפעס עפעס נפלא זאל עפעס טרעפן א מענטש הארעוועט און טוט אזויפיל עפעס זאל עפעס זאל טרעפן. אז מען הייבט אן טון אן עבודה וויל מען עפעס, די אלטער רבי גייט אלץ ביז על פי טבע, עס גייט גארנישט נישט ווערן עפעס, עפעס בליצן מן השמים גייען דא נישט אנהייבן טרעפן עס וועט ווערן עפעס נפלאות, פונקט פונקט ווי דו ביסט באשאפן די כוחות וואס דו האסט, מיט די די כוחות קענסטו נתקרב ווערן צום אייבערשטן, אנדערע כוחות איז נישטא, מוח שליט על הלב איז מיט מוח שליט על הלב, אנדערש איז נישט, אפילו אז די אלטער רבי נוצט עפעס באהאלטענע זאכן וואס א מענטש האט, עס איז אלץ ענינים וואס א מענטש האט, א איד האט, אהבה מסותרת, אהבה מסותרת, אבער נישט עפעס אז ס'איז דא עפעס א ספעציעלע. גילויים מלמעלה דער מענטש מיט זיינע כוחות מיט אזוי ווערט ער נתקרב און יענער דארט דעם אלטען רעבען האט געזען אז דער צווייטער איז אסאך מער מצליח אין עבודת השם איז ער געגאנגען צום אלטען רעבען און האט און האט נישט געווען אזוי פשוט אבער ער האט עפעס געזאגט צום אלטען רעבען אז דער חבר זיינער איז אסאך מער מצליח לויט דעם צווייטען שיטה. איז דער איז א באוואוסטע מעשה דארט, ער האט געזאגט צום אלטער רבי אז דער חבר זיינער קומט אין שול און יעדער טאג ברענט ביי אים ביים דאווענען, ער דאווענט און ס'גייט ס'גייט א רויך פון אהבת השם ואהבת, עס ברענט ביי אים ביים דאווענען, האט די אלטער רבי אים געענטפערט דעם חסיד אז נישט ער ברענט, ר' חייקל ברענט אין אים. דאס איז בדרך כלל ווי מ'איז מסביר די חילוק פון אלטער רבי מיט די שיטה פון די אנדערע תלמידי המגיד, אויב מ'זאגט אז. אויב מען זאגט אז ווי ווערט א איד נתקרב צו אלוקות? אז ס'טרעפט זיך עפעס ניסים מלמעלה, דא עפעס א כח אלוקי, עפעס א העכערע זאך וואס הייבט אים אויף, יעמאלט איז ער אליין נישט נשתנה געווארן, ער איז אליין נישט געווארן קיין זאך וואס איז נאנט צום אייבערשטן, זיין מציאות אליין איז געבליבן ווער ער איז. נאר מה שאין כן לפי די אלטער רבי האט געוואלט אז דער מענטש גופא זאל נשתנה ווערן, זיין מציאות זאל זיך בייטן. דאס איז בדרך כלל דעם איך האב געזען דער רבי טייטשט אמאל אנדערש דעם ענין פארוואס איז די אלטער רבי'ס שיטה געווען חבד דווקא פארוואס דווקא מען זאל טון מיט זיך עס האט אביסל אן אנדערע הדגשה עס איז בפשטות וואס איז וואס איז די וואס איז געווען די טענה די טענה וואס תלמידי המגיד האבן געהאט קעגן דעם אלטן רבי, ר' שלמה קארלינער האט נישט געוואלט מקבל זיין דעם אלטן רבינ'ס קו אין חבד ער דארף עס אביסל מער מסביר זיין צו די עולם איז הא? זאגט עפעס אביסל אן אנדער אן אנדער אן אנדער הבנה אין דעם אמאל שטייט אז וואס איז דער יסוד הדברים בעצם אויב אלוקות איז א זאך וואס איז וואס איז לפי ערך דער מציאות האדם וואס איז וואס איז א זאך וואס איז פארבונדען מיט מיטן מענטש און יעמאלט איז א מענטש נוצט זיין שכל און מידות און א מענטש טראכט זיך אריין לפי זיינע מושגים יעדער מענטש האט זיך זיין קאפ טראכט אריין לפי זיינע מושגים וואס וואס איז ביי אים דער תפיסה פון אלוקות איז יעדער מענטש האט זיך זיין כלי השכל, קען ער פארשטיין א מענטש אן אן התגלות הבעל שם טוב, אן חסידות, סתם א מענטש קוקט אויף דער וועלט און ער זעט אז ס'איז א מורא'דיגע וועלט און ממילא דער בורא עולם איז אויכעט זייער א גרויסער א גרויסער אייבערשטער איז פאראן, גדלות השם ער זעט אין נפלאות הטבע זעט ער גדלות הבורא און אזוי האט ער ליב דעם אייבערשטן פשוט איז אויב אלוקות איז א זאך וואס איז געבונדן מיט דער וועלט און דער גדלות וואס זעט זיך אן אין בריאה אין דעם באשטייט אלוקות און עס איז נישט נוגע וויסן מער איז דאס טאקע גוט, יעדער איינער לפי זיינע השגות וועט זען וועט נעמען גדלות הבורא פון דער. בריאה, ער וועט זען אלוקות פון דער בריאה, און לויט דער השגה, יעדער איינער לויט זיינע השגות וועט ער האבן אהבת השם. יעמאלט איז גוט, יעדער איינער קען אליין פארשטיין אלוקות וויפיל ער איז, וויפיל ער איז כפי יכולת השגתו, וויפיל ער קען פארשטיין פון געטליכקייט. דער בעל שם טוב האט מגלה געווען די נקודה אין אלוקות אז אלוקות איז איז איז לית מחשבה תפיסא ביה, אז דער הכרה אין אלוקות וואס וואס א מענטש האט על פי שכל, צי וואס ווייזט זיך אויס דורך דער בריאה, דאס איז נישט אין דעם וואס באשטייט וואס אלוקות איז, אלוקות בעצם איז אין סוף בתכלית, איז אז מען האט דאס מגלה געווען איז א מענטש ווי קען מען דינען דעם אייבערשטן, א אייבערשטער וואס איז אין סוף בתכלית, לית מחשבה תפיסא ביה, עס האט נישט גארנישט צו טון מיט מציאות האדם, איז זיין שכל און מידות איז נישט שייך עס האבן א צוטריט דערפון דערצו. אבער לאמיר דאס רעדן פשוט אין אן אנדער שפראך אדער זיין אביסל, ווי דער בעל שם טוב האט מגלה געווען למשל אז דער אז דער אז דער. אז דער אז דער תכלית הענין איז אז אלקות איז א זאך וואס איז אין ערוך העכער פון די בריאה, און דער אמת איז אז אין עוד מלבדו, דער תכלית איז טאקע אז דער נקודה פון אין עוד מלבדו דאס זאל באל דאס זאל מאיר זיין ביי א מענטש, צדיק האט אוועקגעשטעלט דעם אלטער רבי זאגט אין תניא אלטער רבי דער בעל שם טוב האט אוועקגעשטעלט דעם יסוד העמידן על אחת אז דער גאנצער יסוד פון עבודת השם איז דערהערן אז הוא לבדו הוא ואין זולתו, דערהערן אז אויסער דעם אייבערשטן איז גארנישט נישטא. איז א מענטש זאל דערהערן אז אויסער דעם אייבערשטן איז גארנישט נישטא, איז ווען קען א מענטש טאקע לעבן, א מענטש א מציאות, ווי איז שייך ער זאל לעבן מיט אזא זאך? מיין מציאות מיט מיינע אינטערעסן איז א סתירה צו האבן דער הכרה אז ס'איז דא נאר דער אייבערשטער אליין, דער הכרה הוא לבדו הוא ואין זולתו, און מיין סתירה איז, מיין מציאות איז א סתירה דערצו. און וויפיל איך וועל נאר פרואווען אויסאיידלען מיין מציאות, איז איך וועל קיינמאל נישט צוקומען אז איך זאל צוקומען צו דער הכרה אז אז ס'איז נישטא, אז ס'איז נישטא מיין מציאות. מיין מציאות איז בטל בתכלית. א מענטש, דאס וואס אים איז נוגע זיך און ער האט זיינע אינטערעסן, דאס קען ער נישט ארויסקריכן דערפון. דאס איז בטבע טבעו א מענטש נוגע זיין מציאות. ס'איז נאר נאר עפעס ספעציעלע נשמות, צדיקים, עפעס גרויסע צדיקים, וואס זיי האבן ביכולת צו עפעס איבערארבעטן ביי זיך און פועל זיין ביי זיך אז אין זיי זאל מאיר זיין הוא לבדו הוא ואין זולתו. דאס דארף מען האבן ספעציעלע כוחות, א מענטש זאל איבערמאכן זיך מיסודו. ווי דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש איז א מענטש מעיקר יסודו ומהותו איז אז ער האט זיין מציאות, זיין זיין געשטאלט און זיין ישות און ער קען נישט ארויסקריכן דערפון. ס'איז נשמות מיוחדות, בא צדיקים, נישט אלעמען, בא צדיקים אז זיי קענען צוקומען צו א מדריגה פשוט אינגאנצן ארויסגיין פון זייערע 'איך', נתבטל, דער 'איך' זאל ביי זיי נתבטל ווערן. זאל מאיר, און וואס זאל זיין זייער גאנצער מהות, זייער גאנצער מהות זאל זיין אז הוא לבדו הוא ואין זולתו, עס איז א דבר מיוחד. און די שאלה איז, אז ס'איז דא אזעלכע צדיקים, פיין, קענען זיי, פאר גרויסע אידן האט דער בעל שם טוב געלערנט אז זיי קענען לעבן מיט דער מיט דער יסוד און תכלית וואס דער בעל שם טוב האט געמאנט, לעבן הוא לבדו הוא ואין זולתו. וואס זאל טון א רעגולער מענטשן, וואס האט נישט קיין גרויסע כוחות מיוחדות, וואס זאל ער טון? איז פשוט, וואס זאל ער טון? זאל ער נתבטל ווערן צו דער צדיק. צדיק באמונתו יחי' דער חסיד זאל זיך פארבינדן מיט א צדיק, נישט זיך מחנך זיין, פונקט אזוי ווי עס איז פארהאן א הלכה אז אז מצות פון א מלך יעדע מצוה דארף א מענטש אליין טון, א מענטש דארף אליין זיצן אין סוכה, אליין מקיים זיין פארשידענע מצוות, און מצוות וואס איז חל על המלך, דאס שטייט אין קבלה אז דער מלך איז מוציא כל כלל ישראל. א זאך וואס א מענטש קען נישט אליין טון, דאס איז געוויסע מצוות וואס נאר דער מלך קען עס טון, און ער איז מיט דעם מוציא כל כלל ישראל, אז על דרך זה א איד איז זיך, גיט זיך איבער צו א צדיק, גיט זיך איבער צו א רבי, און דער רבי איז אים מוציא מיט די ענינים פון פון מיט דביקות צום אייבערשטן מיט דעם, און אנדערש קען נישט זיין, אויב א מענטש וועט וועט וועט.

זייער שיטה איז געווען אז דער אלוקות איז לית מחשבה תפיסא בי', דער אייבערשטער איז אין סוף,. דער מענטש איז א סתירה דערצו, דארף א מענטש פארגעסן וועגן זיך, דארף ער פארגעסן וועגן זיך, פארגעסן וועגן זיין מציאות, ער זאל זיך, צדיק באמונתו יחי', זאל זיך פארבינדן מיט א צדיק, דיין שכל און מידות זאלסט בכלל פארגעסן וועגן זיי, זאלסט זאלסט טון וואס ער הייסט און דאס איז דאס. זאלסט נישט פרובען זיך מחנך זיין, זאלסט פארגעסן וועגן זיך, וועסט אנהייבן פרובען זיך מחנך זיין, זיך מקרב זיין אל האמת, דאס איז א סתירה מיניה וביה. דיין מציאות איז היפך האמת, און דארפסט פארגעסן וועגן דיין מציאות. פארגעסן וועגן דעם, מיט דעם וואס דו פארגעסט וועגן דיין מציאות, פארגעסטו וועגן דעם, געענדיגט. דער אלטער רבי האט געזאגט, וואס הייסט דער דרך ארוכה וקצרה, דער אלטער רבי האט, וואס איז דער משל דארטן, אריינגיין אין די שטאט, אז איינער האט געוואלט אריינגיין אין א שטאט, זאגט מען, דרך קצרה וארוכה, ס'איז א קורצע וועג טאקע, אבער מ'קען נישט אריינקריכן אין שטאט, משא"כ דער לאנגער וועג, איז טאקע א לאנגער וועג, אבער סוף כל סוף קומט מען אן אין שטאט. איז די שאלה איז, לויט די אנדערע שיטה. האלט מען נישט אז מען דארף אריינגיין אין שטאט? נאר דער אלטער רבי האט געהאלטן אז מען דארף אריינגיין אין שטאט? וואס איז די גרויסע חידוש פון אלטן רעבן? אלע האלטן מען דארף אריינגיין אין שטאט, אלע האלטן דארף זיין מען דארף מען דארף נתקרב ווערן צום אייבערשטן, וואס איז דער איינציגער וועג ווי מען קען נתקרב ווערן צום אייבערשטן איז דער דרך ארוכה וקצרה, וואס איז בכלל דער הוה אמינא זאל זיין קצרה וארוכה? נאר זיי האבן געהאלטן אז מען דארף נישט אריינגיין אין שטאט בכלל, דער מציאות האדם דאס דארף נישט אריינגיין אין עיר אלוקינו.

די עיקר זאך זאלסט טון דיין עבודת השם מתוך טהרה און פניות, וואס עט זיין מיט דיין מציאות? זאלסט פארגעסן וועגן דיין מציאות, דער אלטער רבי האט נישט געוואלט זאלסט פארגעסן וועגן דיין מציאות, זאלסט טון מיט זיך, און א מענטש א מענטש קען נישט טון מיט זיך אויב ס'גייט אים נישט אן זיין מציאות, ווען א מענטש לערנט חסידות און ער לערנט ווי אזוי אלוקות איז אין סוף און דער מענטש איז בטל בתכלית און אלע דרגות פון ביטול, יעמאלט וואס וועט דאס פועל זיין ביי אים א געוויסער העדר החשיבות אין זיין מציאות, סיי ווי סיי איז הוא לבדו ואין זולתו, און ס'איז ביטול בתכלית, און וואס איז נוגע, וואס איז נוגע מיין מצב אין עבודת השם, וואס איז נוגע מיין לערנען, וואס איז נוגע מיין דאווענען, וואס איז נוגע דער פרט, וואס איז נוגע יעדער פרט, דער אייבישטער איז אסאך גרעסער פון די אלע זאכן. אויב א מענטש זאל געבן, בכדי אז א מענטש זאל אביסל מקרב זיין זיך אל הענין, זאל אביסל טון מיט זיך, דארף מען פאראן זיין מציאות. דארף אים זיין נוגע זיין צושטאנד. דאס איז א תרתי דסתרי. אויב אויב א מענטש ליגט אין דער הוא לבדו ואין זולתו, ער ליגט אין חסידות און חסידות איז עה ולית מחשבה תפיסא ביה יעמאלט פארלירט ער די חשיבות אין אין וואס נוגע מיין מציאות בכלל? וואס נוגע אז ס' עה מיין דברים בטלים מיט מיין מחשבות? וואס נוגע מיין מציאות? פארגעסט וועגן זיך דא דער אייבערשטער פארגעסט וועגן זיך. ער פארגעסט וועגן זיך וועט ער נישט טון מיט זיך, וואס וועט מען זאגן, זאלסט יע טון מיט זיך, יע פרואווען זיך מחנך זיין, יע מקרב זיין זיך, יעמאלט איז דאס א סתירה צו ליגן אין דעם הכרה אז דער אייבערשטער איז העכער פאר מיר. דער אלטער רבי האט געוואלט ביידע הפכים, מצד אחד זאל מען לערנען חסידות און מען זאל אנקומען צו דער געפיל אז אז אן דעם אייבערשטן קיין זאך האט קיין מציאות נישט, און דער גאנצער יסוד אין עוד מלבדו תכלית שלילת המציאות, לאידך זאל דאס נישט פועל זיין ביי א מענטש ער זאל ער זאל מאבד זיין די חשיבות פון זיין מציאות, ער זאל פארגעסן וועגן זיין מציאות, ער זאל יע טאן מיט זיין מציאות, יע טאן מיט זיין שכל און מידות. בכדי צו טאן מיט זיין שכל און מידות דארף ער געבן חשיבות צו זיין מציאות, אויב ער גיט נישט קיין חשיבות צו זיין מציאות וועט עס נישט גיין. גיט ער חשיבות צו זיין מציאות און יעמאלט קען ער נישט ליגן אין דער הכרה ווי חסידות איז אז זיין מציאות איז גארנישט נישט ווערט, די גאנצע זאך איז רצון האל. דאס זיינען תנועות זיינען סותר איינע דער צווייטע און דער אלטער רבי האט געוואלט ביידע עניינים הפכים דער אלטער רבי האט געמאנט ביידע תנועות מצד אחד זאל מען לערנען טאקע חסידות און מען זאל אנק מען זאל טאקע ליגען אין דעם אין דעם הכרה וואס איז דער עומק פון וואס אלוקות איז ווי אלוקות איז א זאך וואס נישט נוגע וואו א מענטש האלט ס'איז נוגע נאר די כוונה עליונה זאל ער בכלל אזוי ווי א מענטש גייט צו גייט צו גייט צו א גייט צו א גייט צו א פירמע און ער גייט און ער זאגט א בעל הבית מיר איז נישט נוגע וואס איך טראכט מיר איז נישט נוגע מיין מציאות זאג מיר וואס צו טון און דאס איז דאס, מיר נישט נוגע בכלל, די איינציגע מציאות וואס עקזיסטירט איז נאר דו, איך בין בכלל נישטא, ביסט בכלל נישטא, גוט, דער אלטער רבי האט געוואלט ניין, און דו זאלסט זיך מקרב, דו זאלסט פארשטיין, זאלסט מאכן זיכער ביסט איידל אין דיינע מידות, מחשבה דיבור ומעשה, און חלקו בעולם, א מענטש קען נישט טון אין א זאך אויב ס'גייט אים נישט אן די גאנצע מעשה, א מענטש קען נישט טון און מאכן א חשבון הנפש אויב ס'איז אים נישט נוגע בכלל וואו ער האלט, דאס נישט אין דעם ליגט ער, ער ליגט נישט אין קטנות, ער ליגט איצטער אין לית מחשבה תפיסא ביה, וועט ער נישט קענען טון די עבודה פנימית פון מזכך זיין זיין מח ולב, און דער אלטער רבי האט געמאנט טאקע ביידע הפכים, נישט איין קו, ביידע הפכים. ביידע תנועות זאל ביי א מענטשן זיין, און בכדי צו האבן ביידע תנועות דארף א מענטש האבן אין זיכרון אלעמאל, ער זאל האבן ביי זיך אין זינען, בכדי ער זאל ער זאל טון אזא מין סארט סדר עבודה דארף ער האבן ביי זיך אין זינען אלעמאל אז דער נקודה איז טון וואס דער אייבערשטער הייסט, נישט איך בין גרייט נעמען א דזשאב צו ס'איז מתאים ביי מיר צו נישט. ער דארף געדענקען אלעמאל דעם יסוד הדברים. בכדי א מענטש זאל האבן לעבן מיט צוויי תנועות הפכיות דארף ער אלעמאל האבן ביי זיך דעם הכרה אין דער נותן התורה, אז דער נקודה נישט דער ארבעט, דער עיקר איז דער אייבערשטער וואס האט געגעבן דער ארבעט. במילא קען ער לעבן מיט צוויי תנועות הפכיות, נישט וואס ער, מ'גיט אים א דזשאב און ער שטעלט זיך אן אויף דער ארבעט און ער גייט. ער דארף אלעמאל ביי זיך האלטן דעם קשר צו דעם אייבערשטן וואס האט.

עבד האט נישט קיין קאפ, וואס איז די ווארט? וואס האבן? נישט האבן א קאפ? וואס הייסט נישט האבן א קאפ? ער קומט צו גאנצן אדון און זאגט אים, וואס דו זאגסט מיר גיי איך טון. גוט, אבער יעמאלט, פארשטיי, דארף ער דען דארף ער אלעמאל דער עבד געדענקען אז איך טו דאס פאר דעם אדון'ס וועגן? דארף ער אלעמאל זיין אינזין אז ער טוט עס פארן אדון? צו ער, אויב א מענטש גייט אריין אין א תנועה, דאס דארף ער האבן נישט עבד, נישט

דער עבד קען אים זיין נוגע זיין צושטאנד, עס קען אים זיין נוגע זיין מציאות, עס קען אים נישט זיין נוגע זיין מציאות. אקעי דאס שוין א יא פארשטיי דאס שוין א דרגה דאס איז עכט א ריכטיגע ווארט דאס איז וואס איז דער אויפטו איך זאג סתם אז

מען גיט אזא מין סארט זאך וואס מען קען עס נישט דורכפירן סיידן מען געדענקט, סיידן מען שטייט אלעמאל אין זינען דעם בורא, דעם אייבערשטער וואס האט געגעבן דעם ארבעט. אויב מען גיט מיר א געוויסער זאך צו טון, גיב מיר ביטול, וועל איך קאכן זיך אין ביטול, און פארגעסן וועגן דער אייבערשטער וואס ער איז הינטער דער ביטול, כ'וועל זיך קאכן אין ביטול און פארטיג. גיב מיר מציאות וועל זיך קאכן אין מציאות און פארטיג. אויב מען מאנסט פון מיר סיי ביטול זאלסט האבן ביידע תנועות, מצד אחד זאלסטו לערנען חסידות און זאלסט און חסידות זאל און חסידות גיט דיר גיט דיר דער געפיל אז ס'איז נישט נוגע וואו ס'איז נישט נוגע דיין דיין מציאות דיין מציאות איז א איז נישט דאס איז נישט דער סענטער פון דער פיקטשער לאידך גיסא דארף יא נוגע זיין דיין מציאות און ס'איז נוגע יא וואו דו ביסט און דאס דארף זיין נוגע בעת שעה דו לערנסט וועגן א זאך וואס איז שולל א חשיבות אין קיין זאך אויסער אלוקות דארפסטו לערנען אז ס'איז יא נוגע דיין מציאות. דאס איז א דאס איז א תרתי דסתרי, און דאס דארף מען וויסן אז דער אייבערשטער אז כ'זאג נישט ווי א מענטש האט בפועל ממש כח אויף דעם, אבער א מענטש זאל לעבן מיט אזא מין סארט ענין, דארף ער אלעמאל געדענקען אז ער טוט עס ווייל דער איך בין דא ארבעטן פאר דעם אייבערשטן. נישט איך האב דא אן ארבעט וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, ער דארף אלעמאל האלטן אין זינען אז ער איז מיר גיט אז איך איך טו דער זאך ווייל איך וויל דורכפירן דאס וואס ער וויל, נישט דער דזשאב אליין, ער דארף געדענקען אלעמאל דער דער דער וואס האט מיר געגעבן דער דזשאב, דאס דארף ער געדענקען אלעמאל, נישט נאר דער עצם ארבעט אליין. דורכפירן, נישט איך זאל עס מאכן, זאל דורכפירן דאס ווען און דאס. יא יא יא. אבער א מענטש דארף האבן אלעמאל אינזינען דער זאך אז מיר זענען דא צו דינען דעם אייבערשטן. אויב דער אייבערשטער וויל האבן די צוויי תנועות איז דא די צוויי תנועות, אויב דער אייבערשטער גיט מיר א דזשאב, איך וויל נישט, ס'איז נישט וואס איך האב א געוויסע, וואס ער וויל, וואס ער וועט מיר געבן וועל איך טון. גיט מיר א געוויסער דזשאב, גוט, וועל איך נעמען די דזשאב און גיין ווייטער. קענסט קיינמאל נישט האבן א דזשאב וועסט ווערן קאמפארטעבל מיט דער דזשאב, דאס איז די זאך וואס דו דארפסט טון, קענסט פארגעסן וועגן דער, דו האסט דיין ארבעט און דו טוסט עס און פארטיג.

וואס בכדי האבן די תנועה דארפסטו אלעמאל געדענקען צוליב וואס מ'איז באשאפן געווארן, צוליב וואס זענען מיר דא. מ'גיט אן ארבעט וואס איז מכריח אלעמאל האבן אין זינען אז ס'איז דא דער אייבישטער וואס האט געגעבן דער ארבעט. מ'קען נישט גיבן אן ארבעט, לאמיר זאגן פשוט דער רבי האט געמאנט מ'זאל ארויסגיין אין גאס און טון מיט אנדערע. איז ער קען לערנען שיחות, דער רבי רעדט וואס איז נוגע וואו דו האלטסט, וואס איז נוגע דיין שטייגען אין לערנען, וואס איז נוגע דיין שטייגען אין דאווענען, דער אייבערשטער האט באשאפען א וועלט, ס'איז פארהאן א כוונת הבריאה וואס מ'דארף דורכפירען, ס'איז דא אידען וואס דארפען נתקרב ווערען, ס'איז דא א וועלט וואס מ'דארף מאכען א דירה לו יתברך בתחתונים, וואס איז נוגע דיין שטייגען אין לערנען און דיין דאווענען, און וואס פארא געפיל מאכט דאס ביי מענטשען. ער זאגט נישט ס'איז נוגע זיין שטייגן אין לערנען, עס איז נישט נוגע זיין לערנען, עס איז נישט נוגע זיין דאווענען, עס איז נוגע אז דער וועלט זאל ווערן א דירה לו יתברך, אויספירן דעם אייבערשטענס כוונה. געענדיגט. עס איז א ביטול, ער גייט נישט טראכטן וועגן זיך, ער גייט נישט טראכטן וועגן די אייגענע שטייגן אין רוחניות, ער גייט טראכטן נאר אויספירן וואס דער אייבערשטער וויל. יעמאלט נעמט ער, וואס, נעמט ער א דזשאב. דער רבי האט עס נישט געוואלט, ער האט געוואלט האבן א מענטש זאל קאכן זיך אין ביידע זאכן, סיי סיי ער זאל אוועק געבן פון זיך און וויסן אז די איינציגע זאך וואס איז נוגע איז אויספירן די כוונה העליונה, במילא טראכט ער נישט וועגן זיין שטייגן אין לערנען, גייט ער ארויס אין די וועלט און באלייכט די פינסטערע וועלט, לאידך זאל אים יא זאל אים יא אנגיין זיין מצב, עס זאל אים יא אנגיין וואקסן אין לערנען, יא אנגיין יא אנגיין וואקסן אין עבודת החסידות און די אלע זאכן. איז נישט דאס א חלק פון די דזשענערל פיקטשער? וואס איז א דזשענערל? דאס איז די לומדות היכי תמצא לפועל ס'איז תרתי דסתרי זאגסט א מענטש זאגסט ער קען נישט טון מיט אנדערע ובעת השעה טראכטן אז איך וויל שטייגן אין לערנען יעמאלט יעמאלט וועט עס נישט גיין קען נישט מען קען נישט דארף זיך אריין לייגן אין דעם ער לייגט זיך אריין אין דעם יעמאלט פארגעסט ער אז ער אז ער וואלט געוואלט זיין א בקי בשס דארף ער פארגעסן וועגן דעם מיר זענען דאך מענטשן ער דארף סיי ער דארף אז דער רצון זאל בלייבן פריש ביי דיר דער חשק צו האבן א, צו זיין א, צו שטייגען אין לערנען, שטייגען אין פרומקייט, שטייגען אין חסידישקייט, און בעת השעה זאל ער אויך האבן ביי זיך ס'איז נישט עפעס א קונצן מאכער, ובעת השעה איז פאר אים עפעס פלאים, איך זאג נאר אין תנועת הנפש, ער קען נישט ווערן באקוועם מיט א געוויסער סדר, אויב עמיצער לערנט, דא שטייט אין היום יום אז דער אז דער ראשית העבודה פון א חסיד איז זיך וועקן אין נפש דעם רב, שטייט אז א, זאג, אויב עמיצער לערנט דברי הרב קען ער נישט ווערן קאמפארטעבל מיט איין מיט מיט א געוויסער סדר, איך וועל נעמען דעם ארבעט, רוב כוחותיך אין הפצת היהדות, וועל איך נעמען דער זאך, פארגעסן וועגן זיך, הפצת התורה והיהדות, מיין לערנען חסידות נישט נוגע, מיין מיין עבודה פנימית נישט נוגע, מיין איידל ווערן נישט נוגע, איך וועל טון מיט דער וועלט, מאכן דער הפצת היהדות און געענדיגט, וואס איז נוגע מיט מיר? אויב עמיצער וואס לערנט, ער קען לערנען נאר די שיחות, אקעי גוט, אבער אין יענע שיחות אליין וועט ס'איז איכות, האלב פון די שיחות וועט דער רבי רעדן איכות אז אז ס'נוגע דער מענטש אין איכות. דאס איך זאג דער רבי דו זאגסט מער בהדגשה ווייל עס איז ממש צוויי קווים הפוכים זאלסט זאלסט ארויסגיין זאל זאל זאל דיר פארארען דעם צווייטנס מצב און זאל און בשעת דער רבי רעדט דער שפראך רעדט ער ער זאל נישט זאלסט נישט טראכטן וועגן זיך וואס איז נוגע דיין מציאות איז נוגע דער אייבערשטנס כוונה איז נוגע אז דער אז דער וועלט זאל ווערן א דירה איז נוגע עס איז נוגע אז אז אז אז כלל ישראל זאל ווערן נתקרב צום אייבערשטן דיין אייגענעם וואקסן און לערנען וואס איז אז דאס איז פארגעסן וועגן זיך, לאידך פארגעסן וועגן זיך וויל איך פארגעסן וועגן זיך. איך זוך נישט לערנען, איך זוך נישט ווערן בעסער, וואדען, ט, טאן וואס שטייט אין שולחן ערוך און גיין ווייטער, דאס איז זיכער געווען היפך הענין, ניין? דאס זאלסטו אליין פרואווען וואקסן, דיין מציאות אלס פרט זאל בלייבן, און דאס זאל בלייבן בחשיבות אויכעט. ביידע זאכן זאלן בלייבן, דאס איז נישט אזוי, דאס איז נישט אזוי פשוט.

און פארשטיין און לערנען, מ'זאגט די אייבערשטער איז לית מחשבה תפיסא ביה, לערנען איז גארנישט לגבי אלוקות, פארשטיין איז גארנישט, מידות איז גארנישט, און פיין איז אלץ גארנישט, ניין, זאלסט אויך לערנען און פארשטיין, און נישט נישט מיט קבלת עול, א מענטש קען נישט פארשטיין, עס דארף דיר פארארען צו פארשטיין, עס דארף דיר פארארען צו וויסן, עס דארף דיר פארארען צו לערנען, ס'מאנט זיך ביידע תנועות,

דארף דארף זיין נישט ווערן קאמפארטעבל מיט א געוויסער מיט א געוויסער קו. איך פארשטיי וואס ער זאגט. אויב מען זוכט איין קו, אויב מען זוכט ביטול למשל, יעמאלט די דער שיטה פון צדיק באמונתו יחי' איז זייער גוט. אויב מען זוכט, לפ ז, וואס איז דער תכלית המטרה פון עבודה? אויב מען זוכט אז דער דער מענטש זאל זאל אויסגעאיידלט ווערן וויפיל ס'איז שייכות ביי אים, ער זאל אויסארבעטן זיינע מידות, ער זאל אויסארבעטן זיין שכל, דאס ארום דעם דארף מען בכלל נישט האבן קיין צדיק. ער האט זיין שכל און מידות, דארף ער וואס מער אויסאיידלען זאכן, וואס מער וואס מער מזכך זיין די מידות זיינע, וואס מער פארשטיין, גוט, דארף ער בכלל נישט האבן קיין צדיק. אויב מען זוכט ביטול, ביטול המציאות.

די אלטע רבי זאגט מען דארף האבן ביידע תנועות, ער דארף מצד אחד דארף ער וויסן זיין אז דער אמת איז העכער פאר אים, דער אמת איז העכער פאר דיר, און וועסט קיינמאל נישט דערגרייכן דער אמת. איך ווייס נישט צו ס'איז א ריכטיגע טייטש וואס די אלטע רבי ברענגט אין די, ער ברענגט אין אנהייב די גמרא, אנהייב תניא ברענגט ער דער תהי' צדיק ואל תהי' רשע, חלק פון די שבועה איז תהי' צדיק, די אלטע רבי אליינס זאגט דאך שפעטער אין תניא אז ס'איז נישט שייכות ביי יעדער איד זיין א צדיק, צדיקים שהם מועטים, און וואס דארף ער אלעמאל געדענקען די שבועה תהי' צדיק? עס דארף ביי אים אלעמאל זיין תהי' צדיק לפעול, ער דארף, ער, ס'איז נישט די פשט אז וויבאלד אז ער קען דאס נישט זיין דארף ער נישט וויסן וועגן דעם, ער דארף וויסן אז אלוקות איז א זאך וואס ער איז נישט שייכות צו קומען דערצו, ער דארף וויסן זיין עס איז דא א מושג פון א צדיק און א צדיק איז באין ערוך און דו קענסט נישט זיין א צדיק טאקע, ער דארף עס וויסן זיין, ער דארף האבן די הכרה אז עבודת השם באמת, די אלטער רבי רעדט דארט אז דער בינוני דארף געדענקען אז, אז, אז, די אלטער רבי זאגט אין פרק כ ט, די אלטער רבי רעדט דארטן אז דער בינוני דארף האבן ביי זיך אינזין אז ער איז בתכלית הריחוק פון אלוקות. לכאורה, וואס איז נוגע, פארוואס דארפן מיר וויסן, זאג, אויב איך קען נישט זיין א צדיק, איך קען נישט צוקומען צו מדריגת צדיק, וואס דארף איך בכלל וויסן אז ס'איז דא א מדריגה פון א צדיק? וואס דארף איך בכלל וויסן אז ס'איז דא א ציור פון עבודת השם וואס איז העכער פאר מיר? וואס איז נוגע צו וויסן? און עד כדי כך אז אלטער רבי זאגט ס'איז נוגע צו וויסן, ער זאגט אז א בינוני דארף וויסן, דארף מאכן א חשבון ביי זיך, ער דארף געדענקען אז ער איז בתכלית הריחוק פון אלוקות. פארוואס? ווייל ער האט א נפש הבהמית אין זיך, ער רעדט נישט נאר מצד ממלא תאוה זיין, וויבאלד ער האט א נפש הבהמית אין זיך איז ער בתכלית הריחוק פון אלוקות, אזוי זאגט אלטער רבי דארטן, וואס איז נוגע אז ער קען גארנישט אויפטאן וועגן דעם, ער קען נישט ווערן נענטער, דאס אז ער האט א נפש הבהמית איז נישט בכוחו בכלל צו דאס איבערמאכן, אף על פי כן דארף ער דאס געדענקען. מען דארף וויסן דעם אמת, און ביחד עם זה, אז מען ווייסט דער אמת איז יעמאלט פארלירט מען די חשיבות אין וואס איך טוה, אימיצער ווייסט דער אמת, אימיצער ווייסט אז אז זיין א געהעריגן למדן מיינט עס כך וכך, און ער ווייסט אז ער קען קיינמאל נישט צוקומען אהינצו, און אף על פי כן זאל עס אים נוגע זיין זיין עבודת השם, איז עס שייכות מאנען פון א מענטש אזא מין סארט זאך? זאגט איינער, זאגט איינער, מ'איז מחנך א מענטש, מ'איז מחנך איינער ער זאל זיין. א גרויסער, ער וועט ווערן א גרויסער גדול, ער וועט לערנען אסאך און ווערן א גרויסער בקי, ער וועט ווערן א גרעסער גדול. סאו, יעמאלט לערנט ער, ער וויל זיין עפעס, ער וויל זיין דער, ער וויל דארטן אנקומען. וואס, ער וועט קיינמאל נישט קענען ווערן, קיין אמת'ע למדן וועסט קיינמאל נישט ווערן, און אף על פי כן זאל עס אים נוגע זיין אז ער זאל וואקסן און וואקסן און לערנען. איך זאג, וועסט קיינמאל נישט ווערן קיין למדן, און אף על פי כן זאל עס דיר נוגע זיין, פארוואס זאל עס זיין, פארוואס זאל עס זיין מיר נוגע לערנען און מצליח זיין אז איך קען קיינמאל נישט ווערן קיין למדן, א געהעריגע למדן, צוליב וואס זאל איך הארעווען? דו זאגסט, צדיק, קענסט קיינמאל נישט זיין א צדיק, און זאלסט נישט קיינמאל נישט איינרעדן אז דו וועסט ווערן א צדיק, און אלטער רבי זאגט אים, נאכדעם אין תניא אז א בינוני דארף וויסן וויבאלד ער האט א נפש הבהמית איז ער בתכלית ריחוק פון אלוקות. תכלית און אף על פי כן זאלסטו זאל ביי דיר זיין נוגע נתקרב ווערן צום אייבערשטן, הגם דו ווייסט באמת אז דער אמת איז העכער פאר דיר, באין ערוך העכער פאר דיר, ביחד עם זה זאל ביי דיר בלייבן דער תשוקה, זאל דיר נוגע זיין דיין מצב אין עבודת השם און דיין קירוב און דיין התעסקות און דיין יגיעה, און דו זאלסט, די אלטער רבי רעדט, זאלסט זען א חשיבות אין דעם. דאס דער רבי זאגט אין פרק י"ג אז הרי היא נקראת בשם עבודת אמת, ביחד עם זה דער אלטער רבי זאגט אין א צווייטע פרק אז א בינוני איז בתכלית הריחוק פון אלוקות, איז אין א פריערדיגע פרק זאגט ער אז א בינוני איז עבודת אמת עכט. עס איז נישט עס איז נישט אזוי דאס איז דרך ארוכה וקצרה, דאס איז לאנג און קורץ, דאס איז נישט מען זאגט עס איז נישט אין קו. נאר זאג איך דער אלטער רבי האט געוואלט אז דער מענטש זאל עכט מ'זאל אריין ברענגען דער מענטשן עכט אין דעם נישט ביטול האדם ער זאל עכט דארט ער זאל אריין גיין לעיר ער זאל אריין גיין אין שטאט נישט נאר נישט ער זאל נישט זיין קיין סתירה צו דער שטאט ער זאל נתבטל ווערן צו דער שטאט זיין מציאות זאל עכט אריין קריכן אין דער שטאט ביי זיי נישט געווען די אנדערע שיטה נישט געווען נוגע אזוי פיל אז דער מציאות זאל דארטן זיין. כ'ווייס אפשר איז ארויס אביסל מבולבל די ענין איך ווייס נישט וואס וואס. דאס איז דער א מענטש פארט מיט סעדאציע א מענטש פארגעסט עס א מענטש וויל נישט וויסן וועגן דעם ס'איז געגעבן א מעשה מצוה וואס דאס וואס.

יעמאלט ווערט עס זיין זאך און דאס איז דאס. ער וועט דאס ווערט זיין זאך. א מענטש איז בוחר זיין דרך און דאס ווערט זיין דרך און דאס איז דאס. דארט רעב האט געוואלט.

ווי קען דאס זיין? נאר לפועל ער לערנט אין דינים, לפועל אז עס טרעפט זיך, זאל נישט טרעפן ווי עס טרעפט זיך, עס ווערט די גאנצע הדגשה ווערט אין די דינים אליין, די דינים, דער דין, יענער דין, מען זאל דורכפירן דעם מצוה, יענע מצוה, צוליב צוליב דער אייבערשטער וואס האט געגעבן די מצוות, דאס ווערט נישט די הדגשה, ער בלייבט דער צענטער פון דער תמונה, און און ס'איז אלץ דינים וואס ער דארף טון, ער ליגט אלץ אין זיין פרומקייט, אין זיין מציאות. מ'רעדט, אוודאי ס'איז פרומקייט, אוודאי ס'איז, ס'איז, מ'רעדט נישט, ער לערנט תורה, ער לערנט נגלה דאורייתא, אבער לפעול וועגן דעם אייבערשטן קען מען פארגעסן. מ'ווערט אזוי פארקאכט אין מצוות, אזוי ווי ס'דא דער דין אז פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. עס קען, די גמרא ברענגט דוגמאות פון א חסיד שוטה וואס ער ווערט אזוי פארקאכט אין דינים, ער ווערט אזוי פארקאכט אין זיין פרומקייט אז אמאל ער קען טון נעבעך א תורה אחד, אדער ער פארקאכט אין די מצוות זיין. דאן איז די חלל ש ס די גאנצע חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה איז ער ברענגט אז אז וחי בהם א מענק א מענטש ס'דא דער תכלית צוליב וואס האט דער אייבישטער געגעבן תורה און מצוות אוודאי ס'איז פאראן תורה און מצוות אליין דיני התורה אבער עפעס מצד לערנען נגלה דאורייתא אליין קען מען פארגעסן וואס איז אויף וואס איז דער יסוד אויף וואס איז הושתת די גאנצע זאך. פארוואס קען מען פארגעסן וועגן דעם? ווייל מ'ליגט אין די זאכן וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, מ'ליגט אין דער מצוה און יענער מצוה, דער יסוד פארוואס מען האט געגעבן די מצוות און וואס ליגט הינטער דעם, דאס קען מען פארגעסן, און אמאל א מענטש ווערט, דער עיקר ווערט אים די מצוות, און אמאל קען ווערן א סתירה פון די מצוות און וואס דער אייבערשטער וויל, דא פארשידענע דוגמאות אויף דעם, איז על דרך זה קען זיין אין חסידות אויכעט אזוי, א מענטש לערנט חסידות און ער קומט צו צו א געוויסער הכרה. איז איינער קומט צו צו א געוויסער הכרה אז ער לערנט חסידות, פארדעם וואס ער האט געלערנט האט ער נישט געוואוסט וועגן די גאנצע מושג פון עבודה פנימית, ער האט נישט געוואוסט פון די גאנצע זאך פון מתבונן זיין אין גדלות השם, און ער האט נישט געוואוסט די גאנצע זאך פון אהבת השם און יראת השם, ער האט נישט געוואוסט די גאנצע ענין וואס איז די פנימיות פון עבירה און וואס איז די פנימיות פון תשובה, ער לערנט חסידות דערוויסט ער זאך אז ס'פאראן. עבודה פנימית און מתבונן זיין אין גדולת השם, איז פארהאן אסאך מער אויסער דער עצם קיום הדינים פון שולחן ערוך און אויסער די מצוות וואס שטייט אין נגלה, פארהאן פשוט א גאנצער א גאנצער א ים, א גאנצער וועלט פון פנימיות התורה, פנימיות המצוות, מיט אן עבודה פנימית און ער קען לעבן א יום טוב גאר אנדערש, אן אנדער וועלט. גוט, איז יעמאלט וואס איר יעמאלט וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט וויל ער האבן דער זאך, וויל ער האבן דעם נקודה אין חסידות, וויל ער האבן דעם נקודה אין חסידות וואס ס'בארייכערט אים זיין קיום המצוות, ס'בארייכערט אים, גיבט אים אן אנדער, א גאנץ אן אנדער, א גאנץ אן אנדער תכלית, ער קען זיך מתבונן זיין אין אלוקות, דאווענען אנדערש, לערנען אנדערש. דערנאך, וואס דארף ער לערנען? דערנאך ווי ער האט שוין אנגענומען דעם זאך, ער האט שוין קונה געווען דעם ענין, ער האט שוין געלערנט און ער ווייסט שוין דעם דעם, ער האט שוין עטליכע מאמרים וואס ער האט וואס צו וואס צו, יעדער יום טוב האט ער שוין די זאכן וואס קענען בארייכערן יענע יום טוב. וואס נוגע ער זאל לערנען עפעס א מאמר וואס וואס רעדט זיך עפעס גלאט אזוי עפעס עניינים וואס וואס וועט אים נישט העלפן פאר זיין דאווענען יעמאלט, עס ווערט ביי אים אויס חשיבות דער עצם לערנען חסידות, דער עצם לערנען חסידות, דער עצם לימוד החסידות קען ווערן אויס חשיבות, ער האט גענומען פון דעם וואס ער קען געניסן דערפון, ער האט גענומען פון דעם אז זיין שבת איז אנדערש, זיין זיין לעבן האט זיך געביטן און געענדיגט, האט זיך שוין, דער לעבן בייט זיך נישט טויזנט מאל, נישט מיר זענען נישט קיין עפעס עניינים פון היפך הטבע אזוי א מענטש ער שטעלט זיך איין ער האט זיך דערוואוסט פון חסידות און ער האט מוגבל זיין כלי השכל זיינען מוגבל ס'נישט וואס ער וועט זיך דערוויסן זאכן נייע טיפענישן יעדע יאר וועט ווערן עפעס אן אנדערע מענטש מידי שנה בשנה ס'נישט דאס נישט דער סדר סדר הבריאה איז אוודאי איז דא חידושים מיט מיט כל יום יהיו בעיניך חדשים אבער ס'פארהאן א גירסא וכל יום יהיו בעיניך כחדשים ווייל חדשים ממש איז נישט אזא דבר פשוט. אז יעדער מאל זאל זיין א נייע זאך, א מענטש זאל זען יעדער טאג א נייע געשמאק אין א מצוה, א נייע געשמאק אין א מעשה וואס ער האט קיינמאל נישט געוואוסט פריער, ער האט שוין געוואוסט פאראיארן וואס ראש השנה איז און וואס דאס איז און וואס יענעס איז, און ער ווערט נישט אזוי בהתפעלות, ער האט שוין געהערט וועגן דעם עטליכע מאל און ער האט שוין געהאט און ער האט שוין דאס געגעבן א חיות און געענדיגט. און אפילו אז מען לערנט זוכט מען דעם ענין וואס מען זוכט, דעם ענין וואס מען זוכט. דערנאך א צווייטער קען לערנען חסידות און ער וועט נעמען דעם נקודה אין חסידות וואס חסידות איז פארקערט, חסידות ברענגט ארויס ווי לית מחשבה תפיסה ביה, ווי ס'איז אין סוף, ס'איז נישט נוגע דיין מצב הנפש, ס'איז נישט נוגע דיין, דער צענטער פון א יום טוב איז נישט דיין חיות און דיין התלהבות אין דער יום טוב, ס'איז א מצוה איז דער אייבערשטער'ס רצון, ס'איז נישט נוגע דיין שמחה און דיין חיות, דארט איז דער אייבערשטער'ס רצון. און יעמאלט פארלירט דער חשיבות ביי דיר די מאמרים פארקערט איז דער גאנצע קאך אין חסידות איז לערנען אלוקות ס'איז דא דער אייבערשטער וואס ער איז העכער פאר מיר מ'דארף לערנען חסידות פשוט זיך פארבינדען מיטן אייבערשטן דעם עלעמענט אין חסידות וואס זאגט אז א מענטש דארף טון מיט זיך און מיט מאכן א חשבון הנפש און דארף איבערמאכן זיך דאס נישט דער נקודה וויל ער נישט נעמען דער נקודה איז עפעס נישט פארקערט וואס ער זוכט אין חסידות איז דעם ענין זאג. נישט דאס איז, נישט דאס, נישט דאס איז דער ענין פון, נישט דאס איז דער, דאס, דאס איז, כ'רעד נישט, נישט אריינרעדן צו ס'איז מציאות צו ס'איז ביטול, וואס, נישט דאס איז די נקודה, אבער זאג די נקודת הדברים איז אז נישט דאס איז די נקודת החסידות. יעמאלט לערנט ער לימוד החסידות פונקט אזוי ווי נגלה. די גאנצער טעם פארוואס ס'דארף האבן לימוד פנימיות התורה איז ווייל מיט נגלה פארגעסט מען וועגן דעם בורא עולם, פארוואס פארגעסט מען וועגן דעם אייבערשטן? ווייל מ'ליגט אין דער, מ'ליגט, מ'ליגט אין די דזשאב, מ'ליגט אין די מצוות, און דער אייבערשטער וואס ליגט הינטער דעם, דאס קען מען פארגעסן וועגן דעם. דער גאנצער מכוון פון לימוד החסידות איז אז מ'זאל האבן אינזינען דעם אייבערשטן. דארף מען נעמען חסידות און לפועל, דאס איז דער פארשטייט טאקע אין היום יום, אז דער ראשית עבודה איז פשוט א מענטש דארף אלעמאל געדענקען דברי הרב, נישט נישט ער לערנט חסידות און ער ליגט אלץ אין וואס וואס ער האט גענומען פון דעם ענין, וואס ער האט גענומען פון דעם ענין, יעמאלט נעמט ער זיין זאך און און האט זיין זאך און די אנדערע חלקים דארף ער נישט, און ער פארלירט זיך חשיבות אין די אנדערע אין די אנדערע זייטן פון דעם ענין. חסידות קומט צו גיין פארבינדן א מענטשן מיטן אייבערשטן, דער אלטער רבי כפשוטו, דער אלטער רבי יסוד פון חבד, דער אלטער רבי זאגט דער יסוד פון חסידות איז כי קרוב אליך הדבר מאד, א מענטש זאל זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, פשוט פשוטו כמשמעו, א מענטש זאל לעבן זאל נישט זאל נישט לעבן א לעבן וואס איז באזונדער פון אלוקות, א מענטש זאל נישט לעבן אין קיין תנועה א לעבן וואס איז נפרד פון אלוקות, א מענטש זאל לעבן זיין לעבן פארבונדן מיטן אייבערשטן. וואס איז זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן? פארבונדן מיטן אייבערשטן איז דורך לימוד החסידות, לימוד החסידות, די גאנצע זאך פון לימוד החסידות איז אויף דעם ענין פון האבן הכרה אין נותן התורה, אויף צו האבן דעם אייבערשטן אין זינען, אויף דעם איז געגעבן געווארן תורת החסידות, און תורת החסידות מיט די גאנצע מכלול פון חסידות, מיט די גאנצע מכלול פון חסידות מיט דעם, דער ברענגט אסאך מאל דער ווארט און זאגט. כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, דער אלטער רבי אויכעט אין דער באוואוסטער י"ט כסלו איז דער אלטער רבי מדגיש אין דער בריוו צו דער בארדיטשובער עפעס עטליכע מאל דער ענין פון שלום אז יצאתי בשלום ה' שלום אלץ פארבונדן מיט שלום, וואס איז דער ווארט פון שלום? די משנה, די משנה זאגט אין כלי מחזיק לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. דער איינציגער כלי וואס דורך דעם קען א מענטש זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן איז נאר דער כלי פון שלום. וואס איז אזוי דער יחוס פון שלום? ווייל עס איז א חיבור פון צוויי הפכים. א חיבור פון צוויי הפכים איז דאס מכריח אז דער מענטש זאל זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן. דאס איז חסידות טאקע. חסידות איז צוויי הפכים, קיינמאל נישט איין קו. ס'איז קיינמאל נישט מאכן דיר קאמפארטעבל מיט איין מהלך. און אז דו ווערסט קאמפארטעבל מיט איין מהלך איז דאס נישט דאס איז נישט דער ענין החסידות. דאס האלטן ביי די איז ווען קען א מענטש ווערן קאמפטעבל מיט איין קו אויב ער לכתחילה זיין זוכט ער א געוויסע זאך א מענטש האט שוין שוין געלערנט און ער ווייסט שוין אן דער זייט אין חסידות וואס וואס גיבט אים עפעס א חיות אין תורה ומצוה וועט ער נאר זוכן יענעם זאך כ'ווייס נישט צו צו ס'איז א דרך מוצלחת כ'ווייס נישט צו צו ס'גייט טאקע אז מ'זאל אנהייבן עפעס שניידן. נעמען דער קטע פון א מאמר און איבערהיפן יענע קטע, נעמען נאר די קטעים וואס גיבט עפעס א חיות אין עבודת השם, איך ווייס נישט צו ס'העלפט בכלל, אבער א מענטש קען עס טון, יעדער חלק, יענער חלק, אבער אז מ'לערנט חסידות, אז מ'לערנט חסידות טאקע, לימוד החסידות אליין, דאס א מענטש קען נישט פארגעסן וועגן דעם אייבערשטן, דאס איז דער סגולה פון לימוד החסידות, פארוואס? ווייל ס'איז דארטן דא א ענין פון שלום, א ענין פון הפכים, איז וואס איך וויל ארויסברענגען לפועל וואס איז נוגע איז. מען דארף האבן אינזינען דעם זאך אז מען דארף מען זאל קיינמאל נישט פארלירען די חשיבות אין פשוט אוועקזעצן לערנען א מיימר, נישט פשוט לערנען אפילו אז מען האט שוין געוואוסט, מען ווייסט שוין, מען האט שוין געלערנט, מען האט שוין דאס, מען האט שוין יענץ, אז מען פארלירט די חשיבות אין לערנען א מאמר חסידות, פארלירט מען דעם גאנצן זאך וואס חסידות איז, נישט וואס איך רעד, נישט וואס איך בין עפעס א משפיע וואס. און ער רעדט כאילו וואס ער האלט שוין, ער זאל זאגן נאר מען דארף דארף עס האבן אינזינען אלעמאל, אז מען אז מען איז בדרך כלל, דער צוגאנג בדרך כלל איז, מען איז איינגעוואוינט אז אקעי, קביעות עתים לתורה, דארף לערנען על פי שולחן ערוך דארף מען לערנען תורה, דארף מען לערנען נגלה דתורה, קביעות עתים לתורה, א מענטש וועט נישט לערנען, בכלל נישט האבן קיין שיעור אין הלכות הצריכות, נישט לערנען עפעס א בלאט גמרא יעדן טאג איז ער גלאט, איך מיין דאס האב איך קביעות עתים א מענטש מיינט דאס איז דאס איז א דבר מחויב על פי שולחן ערוך. חסידות איז דאס צוגעגעבן דאס איז עפעס א הידור צוגעבן א חיות צוגעבן עפעס א פנימיות איז אז איך האב שוין א פנימיות איך ווייס שוין וועגן וואס עס רעדט זיך איך דארף דעמאלט וואס וואס דארף איך עס נישט דאס איז נישט אזוי נוגע עס איז נישט אזוי דער דער.

אבער אז דאס פעלט דער עצם לימוד החסידות איז דאס נישט איז דאס נישט ס'איז נישט דעם ענין ס'איז נישט נישט דעם ענין דער עצם לימוד החסידות דאס דארף דאס איז אן ערך בפני עצמו און אז מען ליגט אין דעם ענין אליין יעמאלט קען מען נישט דערווייטערט ווערן פון דעם נקודה פון דער נקודה וואס חסידות וויל דער נקודה פונעם אייבערשטן א מענטש מען קען איך זאג אן לערנען א מענטש קען בלייבן אין דער מקיף פון חסידות. פארשידענע זאכן, א מענטש היינט איז דא א ריבוי זאכן איך ניגונים איך ווייס פארשידענע עניינים וואס קען זיין פארברענגענס און פארשידענע עניינים וואס קען זיין וואס וואס ארום חסידות קען בלייבן האלטן די התלהבות ברענגען א ווארעמקייט ס'איז אלץ גוטע זאכן אבער אן אן דער שימת לב און פשוט לערנען א מאמר פשוט כפשוטו אדער אן אן דער דער זוכן עפעס דער דער ענין צו יענעם אדער פשוט לערנען א מאמר פארגעסט מען וואס איז דער נקודה פון דעם ענין וואס איז דער נקודת הענין.

דארף מען בלייבען דבוק צו דער ענין, אזוי ווי אזוי מיר צו קענען נעמען חנוכה, מיר קענען נעמען נאר דער פרט אז מען דארף באלייכטן די רשות הרבים, דער פרט אז עס דארף האבען אז עס דארף האבען די איידלקייט פון שמן, און עס דארף האבען די איידלקייט פון די ליכט פון דער אור, דאס קען מען פארגעסן, נאר נעמען דעם פרט אז מען דארף באלייכטן רשות הרבים, וועט עס האבען אזא פנים פון נאר באלייכטן רשות הרבים. איינער קען נעמען נאר דער פרט אז שמן איז דולק בנחת, נעמען נאר דער איידלקייט פון מצוות נר חנוכה, דער שמן דער נר, דער ליכטיגקייט מיט די מיט די מיט די איידלקייט פון דער שמן און נישט נעמען דעם נקודה פון מאיר זיין רשות הרבים, דאס איז אויך נישט דעם ענין, מען דארף נעמען ביידע, מען דארף נעמען די גאנצע זאך, ווי נעמט מען ביידע? וואס דער ווארט פון רבי רש"ב מען דארף זיך צוקוקן צו די נרות, מען דארף זיך דארף דארפן צוקוקן צו די ליכט, נישט פארגעסן מען דארף צוקוקן צו זיי, נישט נאר ווערן באקוועם מיט וואס איך האב גענומען פון דער זאך, מען דארף אלעמאל צוקוקן אבדזשעקטיוו צו דער זאך אליין. די זאך אליין איז טאקע איז טאקע א זאך וואס האט אין זיך סתירות, אבער אויב מ'קוקט זיך צו צו דער זאך, יעמאלט יעמאלט פארלירט מען נישט דעם יעמאלט פארלירט מען נישט דעם ענין. אזוי דארף זיין חסידות מען קען נעמען פון דער זאך, מען קען נעמען פון דער מאמר, נעמען פון דעם, אריין ברענגען אין זיך, דארף איך שוין צוקוקען צו וואס די ליכטעלעך דערציילען, צוקוקען און הערען דער מאמר, דאס איז דאס אזוי האלט מען אן אביסל. לחיים לחיים. כ'האב נישט קיין מעשה ספעציעל צו דערציילן, כ'האב נישט די, צו ממחיש זיין די עניינים דארף מען עפעס. כ'ווייס, כ'ווייס עס נישט, מ'דארף לערנען חסידות, כ'ווייס נישט וואס מ'דארף נעמען פון דער זאך, אז מ'נעמט איז עס נישט.

אז ס'איז אמאל געווען ביים צמח צדק, כ'ווייס נישט פונקט וואס פארוואס דער צמח צדק האט אזוי געזאגט, אבער דער צמח צדק האט עפעס געזאגט אז ס'איז געווען עפעס א שאלה אין א געוויסע שטאט וואס מ'האט נישט געוואלט האבן א מחלוקת מיטן רב, דער שוחט איז נישט געווען קיין דער חסידישער שוחט, און מ'האט געהאט עפעס א שאלה צו מ'זאל האבן, צו מ'זאל זיך איינשטעלן אויף צו האבן דווקא א חסידישן שוחט. ס'האט געגעבן אזא מחלוקת, דער צמח צדק האט עפעס געזאגט אז אויף דעם זיידנ'ס חלף צו אויף דעם זיידנ'ס שחיטה דארף מען האבן מסירות נפש, עפעס אזא מין סארט, אז די שחיטה זאל זיין לויטן ווי דער אלטער רבי האט מורה געווען, דארף מען גיין ביז מסירות נפש. געהערט די מעשה אמאל? קיינמאל נישט געהערט די מעשה? אקעי פיין. עס איז געווען אמאל איז אקעי גוט איז איז איז געווען אמאל א פיין איז צוריקגעקומען אין שטאט מען האט זיך טאקע איינגעשטעלט מען זאל האבן דווקא א חסידישע שוחט און דאס און לפועל די אנדערע די אנדערע די אז ס'דארף זיין צוויי רבנים דארף אויף דעם איז דא א יסוד אין הלכה וואס דארף זיין צוויי א חסידישע רב מיט מיט צו צוויי שולן אבער נישט לא תתגודדו אויב ס'איז דא איין שול און די און אז צוויי באזונדערע שולן צוויי באזונדערע רבנים און יעמאלט על כל פנים איז איז האבן זיי געזאגט האבן זיי נישט געוואלט שטעלן א צ געבן זיי אז דער חסידישע שוחט זאל אויכעט שעכטן האט זיי נישט געוואלט איז געווען א גאנצע אסיפה מ'האט געמאנט אז האבן א חסידישע שוחט מ'האבן אונזער רב און אונזער מרא דאתרא און ער הייסט אזוי.

עס איז געווען פונקט דא אויפן טישל געלעגען א גמרא, אמאליגע צייטן די גמרא איז נישט געווען צוזאמען מיטן מהרשא, געווען אבער עס איז געווען א חיבור פון מהרשא, נישט קיין חיבור פון א גמרא, אויפן טישל געווען א מהרשא, די מהרשא נישט געווען מצורף מיט די מיט די גמרא, א באזונדערע חיבור א מהרשא, מען האט געזאגט מען וועט עפענען וועלכע פעידזש מען וויל, איינער פון די חסידים האבן געזאגט מען וועט עפענען וועלכע פעידזש מען וויל און ער וועט זאגן יעדער פעידזש דער לשון הגמרא מיט די לשון פון רש"י מיט די לשון די גאנצע יסוד אויף וואס די מהרשא שטעלט זיך, מען דאכט זיך זאגן אויך די מהרשא, כ'ווייס נישט. און לפועל ער איז ער געווען איינער פון די מלמדים פון די ער איז געווען א מלמד א מלמד דרדקי לפועל מ'האט עפעס בוחן געווען ער איז געווען קלאר שס מהרשא ער איז געווען קלאר שס מיט מהרשא איז געווען בהתפעלות לפועל דאס איז דאס איז טאקע דאס איז טאקע מצליח געווען אז ער האט צו זיי האבן געוואוסט מהרשא ווייס איך נישט אבער לפועל האט עס מצליח געווען דעם איז שפעטער האט האט האט מען יא געוואוסט מהרשא. און שפעטער האט ער אפשר געווען חדושי אגדות האבן זיי נישט געוואוסט אבער נאכדעם שפעטער איז איז איז בשעת ער איז ארויס און די חברים זיינע האבן געזאגט אז ס'קומט דער רבי מ'דארף דיר געבן פעטש אויף דעם ווייזט אזוי די לומדות ווייזט די ידיעות ברבים דאס איז די אלטער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז ישות איז תכלית תכלית איז דאס א סתירה צו אלוקות ווייזן די אייגענע מציאות די גאנצע דאס איז ממש א סתירה צו א סתירה צו אלוקות. איז ממש א עבודה זרה ישות, געדענק סתם אזוי אז עטליכע יאר צוריק מ'האט מכבד געווען, דאס איז נישט קיין גרויסע חסידישע מעשה, איך זאג סתם אזוי, דו דערמאנסט מיר דעם זאך, מען האט מכבד געווען רבי ישראל פרידמאן אין ישיבה, מען האט אים מכבד געווען ביי א דינער עפעס, מכבד געווען פאר. ער האט עפעס געזאגט, עפעס אז ער האט אנגעהויבן רעדן, געמאכט פיקטשערס מיט דאס, ער האט עפעס געזאגט אז ס'איז א סתירה צו אלוקות, עפעס אויף די זארג, געבן כבוד צו א מענטשן איז א סתירה, געווען א גאנצע פראבלעם ווי צו מיישב זיין דעם ענין אז מ'גיט כבוד, צו ס'איז מותר, צו ס'איז מותר כבוד פאר פאר פאר צו שטיצן א מוסד, אפשר קען מען נעמען כבוד, געווען א גאנצע שקלא וטריא. זאג ער, ישות איז א סתירה, ס'איז א ענין פון עבודה זרה, ס'איז א סתירה צו אלוקות, נישט קיין דבר פשוט. האט ער אים געוואלט געבן געבן פעטש אויף דעם, האט ער.

און ביטול האט דאס נישט קיין סתירה צו אלוקות, יעמאלט קען מען פארגעסן אמאל, אבער וואס איז, פארוואס איז טאקע ביטול דעם ענין, ווייל עס איז נישט נוגע דיין, דער מהות פון דעם איז אז עס זאל נישט זיין נוגע דיין מציאות, נוגע איז אז דער אייבערשטער'ס רצון זאל אדורכפירן א מענטש, פאר ביטול, ביטול ווערט דער, ביטול ווערט דער געטשקע, עס איז נישט, ביטול ווערט דער געטשקע דאס איז אויך נישט דעם ענין, עס איז זייער גרינג אז דער זאך זאל ווערן דעם ענין, יענער זאל ווערן די, די ענין איז נישט דער, דארף געדענקען דער מהות פון דעם ענין. געדענקען דער מהות פון דעם ענין דארף מען דארף מען דארף מען זיין צוגעקלעבט צו דעם צו דברי הרב אביסל אזוי געדענקט מען וואס וואס וואס ליגט הינטער די גאנצע זאך א מענטש הייבט אן נעמען דער זאך פאר זיך פארגעסט מען אמאל וואס איז דער מהות צוליב וואס איז פאראן דער גאנצער זאך נישט נישט דאס איז איז דא אסאך וועגן וועגן דעם אסאך וועגן דעם דעם ענין. יא, דאס איז נישט אזוי, דאס דארף מען, מ'דארף האבן עפעס א סיבה אויף צו זיין פארבונדן מיט א זאך, זיין פארבונדן מיט א געוויסער לימוד, מיט א געוויסער זאך דארף מען האבן עפעס א סיבה וואס איז מיר מקשר מיט דער זאך, די עצם זאך אז דער אייבערשטער הייסט לערנען, דאס איז נישט, מ'דארף האבן עפעס א סיבה המקשרת, ס'איז אז חנוכה, די גאנצע ווארט פון חנוכה איז להשכיחם תורתך, און דער גאנצער ענין פון חסידות איז זיין פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, זיין פארבונדן מיט'ן אייבערשטן דאס העלפט נישט אז מ'נעמט צו זיך דער זאך, דאס דארף מען פשוט לערנען. לערנען חסידות, מען דארף זיך, מען דארף זיין דער דער דער דער קביעות אין דעם לערנען אליין, אט אזוי, אט אזוי געדענקט מען דעם ענין, נישט וואס וואס איך גיי נעמען פון דער זאך, דאס דארף מען האבן אין דער זאך אליין, נישט וואס איך גיי האבן דערפון. דער לימוד החסידות אליין, און דרכי החסידות אליין, דאס איז דאס, דאס פארבינדט א איד מיט'ן אייבערשטן, דאס מאכט אים אלעמאל געדענקען אלוקות, דאס דארף מען, דאס דארף מען א שטענדיגע זאך, נישט קיין, דאס דארף זיין שטענדיג, נישט קיין דבר זמני.

דער רבי מאנט אז מ'זאל האבען דווקא יא א געשמאק אין לערנען, מען זאל לערנען יא וואו לבו חפץ, מ'זאל האבען יא א געשמאק אין לערנען, נישט לפועל ממש, הגם ער האט א געשמאק אין לערנען זאל ער אויכעט גיין מזכה זיין אידען מיט מקיים זיין א מצוה, מען זאל האבען ביידע קווין, נישט נישט ביידע זאכען, נישט. ס'גייט נישט אזוי, ס'גייט נישט נישט כסדר'דיג, זאגסט א מענטש קען נישט האבן א געשמאק, מ'קען נישט גיין אויף מבצעים, א מענטש קען נישט גיין לייגן תפילין מיט א יוד און זיין הארץ ליגט ערגעץ אנדערש, ס'גייט נישט, ס'גייט פשוט נישט, ס'איז נישט שייך במציאות, מ'רעדט נישט, מ'רעדט צו מענטשן, לפועל איז מאנט מען ביידע זאכן, איך רעד א דוגמא פון. אוודאי איז דא זמנים אזוי זמנים, שאלה וואס ס'מאנט, איך רעד נישט נישט דער, א מענטש לערנט, א מענטש לערנט חסידות, עפעס פועל'ט עס ביים דער לימוד, עפעס גיבט עס מיר א געוויסער געפיל, חסידות גיבט גיבט צוויי קעגנזעצטע געפילן, זאגסט אז דער גרויסע געפיל, דאס איז נישט דער. אבער לפועל דארף זיין נוגע דער מענטש'נס מצב הנפש. אקעי דאס איז נישט אזוי פשוט א חלק פון די כוונה. איך זאג ס'איז נישט אזוי פשוט א חלק פון די כוונה. עס דארף אים אנגיין זיין מציאות, עס דארף אים אנגיין, עס דארף אים פארארן וואו ער האלט. כוונה עליונה יעמאלט טראכט ער בכלל נישט אים איז נישט נוגע זיין מציאות. אקעי דאס איז נישט אקעי. ס'איז נישט אזוי פשוט. יא איך פארשטיי. אויב אויב אויב אויב די נקודה איז גוט ביי אייך איז גוט איך נישט אביסל לייכט דער ענין אה וואס דארף מען אזוי ס'איז אלץ גוט אזוי ווי קען עס בכלל זיין נישט לייכט? דאס איז נישט שייך. אויב די כוונה איז זיך אליין מזכך זיין דארף מען טראכטן יעדן טאג גדלות השם, טראכטן יעדע טאג שפלות האדם, און טראכטן יעדע טאג עס זאל זיין מזון לנפש, זאל זיין א מענטש זאל וויסן אז ס'איז מזון לנפש, ס'איז אים נוגע אז ער זאל יעדן טאג דאווענען ווי א מענטש, דאס איז כוונה עליונה מיט דעם, איך ווייס נישט צו ס'גייט צוזאמען אלעמאל די צוויי תנועות, צייט פון כוונה עליונה, דאס גייט נישט אזוי פשוט. די שאלה איז וואס מיינט מען אז דער ווארט כוונה עליונה איז אויכעט מען קען עס נוצן אן נעמען דער מהות פון דער זאך כוונה עליונה כוונה עליונה איז א גוטער ווארט אויף צו אויף צו אויף צו פארגעסן וועגן זיך אביסל אויף צו נישט אויף צו נישט מחשיב זיין פארשידענע זאכן כוונה עליונה לפועל דארף מען נישט נישט א קונץ ער זאל ער זאל פארגעסן וועגן דעם טראכטן וועגן א צווייטע זאך די טראכטן וועגן ישות און די טראכטן וועגן ביטול די טראכטן עפעס א דריטע ווארט כוונה עליונה די שאלה איז דער דער. דער מהות פון דעם ענין, דער מהות פון דעם ענין איז אז אוודאי די כוונה איז מען זאל זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן, זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן איז אז ס'איז דא תנועות הפכיות אין מענטשן, מ'דארף נעמען וואס חסידות זאגט ערנסט, איז אז חסידות שטייט אז ס'נוגע, ס'נוגע כ'וועל מזכך זיין די מידות, איז דאס נוגע אויכעט. די גאנצע הדגשה איז זיין א איידעלער איד, דאס איז ממש היפך אלוקות, א מענטש זאל זוכן א גאנצע טאג זיין א איידעלער מענטש, ער זאל אינגאנצן נישט זוכן זיין א איידעלער מענטש, נאר דאס אויך נישט, ער דארף ער דארף טון אין זיכוך המידות אויכעט, דער אלטער רבי האט געמאנט אויף דעם, דאס איז נישט קיין שאלה, און צו צוויי און און מען קען נישט בדרך קבלת עול טון די זאכן, דער אלטער רבי האט נישט געמאנט קבלת עול אין אלץ, מען דארף האבן אויכעט מיט א אינטערעס, אויב מען נעמט חסידות ערנסט אביסל. איז דאס איז דאס איז דאס איז דאס נישט איין זאך, דאס איז נישט קיין דאס דאס איז דאס איז מחייב א געוויסער א געוויסער הפכיות'דיגע תנועות, דאס איז דאס איז דאס איז מחייב. א מאמענט פון אז די אנדערע חלקים פון חסידות זענען נישט נוגע, דער חלק פון חסידות וואס רעדט וועגן ווי גרויס דער אייבערשטער איז און וועגן איך ווייס סודות הקבלה און די זאכן, דאס איז בכלל נישט נוגע, נאר די אנדערע פרטים, צו א צווייטער האלט אז דווקא יענע פרטים איז נוגע, ס'אלץ אין דער זאך איז אין אין ס'אלץ נוגע. ס'איז זייער גרינג זאגט להשיחם דער זאך די זאך ווערט פארגעסן אזוי די מציאות א מענטש לעבט מיט זיך און לפועל ממש וואס דער אויב דער זאך אויב דער דער נקודה איז א זאך וואס איז טאקע העכער פאר אונז דאס איז טאקע פארבונדן זיין פארבונדן א מענטש זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן דאס איז נישט אזא דבר פשוט נישט פארבונדן מיט זיך ער זאל זיין ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. דער מענטש, זיין מציאות איז זיין מציאות, איז אויב ער האלט עס נישט אין זיכרון און טראן, און לייגט זיך אריין אין דעם און טראכט וועגן דעם, פארגעסט מען וועגן דער, וועגן דער, וועגן דער מהות וואס שטייט העכער פאר מיר. לפעול ווערט ער, לעבט ער מיט זיך. דאס קען טרעפן סיי מיט, דאס קען טרעפן מיט חסידות אויכעט. קען לערנען חסידות און לפעול, לפעול נעמט ער, נעמט ער אן וואס איז ביי אים גוט, נעמט ער אן פון דעם וואס, וואס, וואס פאסט ביי אים, וואס איז ביי אים באקוועם. און וויבאלד דער נקודה אליין איז גרינג צו פארגעסן, זאגט דער עצה, דער עצה, זאגט דער זאך וואס מ'האט, ס'איז געווען א חשיבות אליין לערנען, לימוד החסידות אליין איז א דבר חשוב, נישט ווייל דער לערנער וועט עפעס, נישט ווייל עמעצער לערנט גמרא א סוגיא ער וויל וויסן פשוט די הלכה לערנט ער צו מברר זיין א סוגיא, א צווייטער לערנט ווייל ער וויל שרייבן א חיבור אויף די גמרא, יעמאלט דער לערנען אליין איז געווען דער ענין, לערנען דאס איז די חשיבות דאס איז די ערך, נישט ווייל דורך דעם וועט מיין יום טוב זיין בעסער, דורך דעם וועל איך דאס קריגען.

זאג, לערנען אליין איז נישט אויף צו אויף צו דאס אראפטראגען צו זיך, זאל לערנען לערנען די מאמר חסידות אליין, לימוד החסידות אליין, דאס איז איך מיין א שטיקל לשון, דאס איז די די ערשטע זאך איז לימוד החסידות אליין, נישט דערנאך איז פאראן דאס אראפטראגען ביי זיך, דאס אפטייטשען פאר זיך, דאס איז אלץ נאך, דער עצם לימוד, חסידים האבן אמאל געלערנט אבער ס'איז אפילו נישט נישט געווען אויסן צו פארשטיין בכלל, דער עצם לימוד, געלערנט געפרואווט הארעווען געפרואווט, מ'האט נישט געזוכט בכלל פארשטיין. שטיין, געווארן די דרך? אה? יא, איך זאג אז דער, איך זאג דער נקודה אז לערנען חסידות אליין איז געווען א טייערע זאך, נישט די, נישט עפעס האבן דערפון. דאס, דאס האט אליין פארבונדן מיטן אייבערשטן. דער רד"ץ, ער איז געווען עפעס, בשעת מען האט געדרוקט ליקוטי תורה, מען האט מגיע געווען די ליקוטי תורה,

דו האסט געזאגט אז היינט אז מ'לערנט אז מ'לערנט ס'איז נישט דא קיין תוספות וואס גיבט ער אליין אפ און ער זעט בכלל נישט וואס קריכט נישט אריין אלץ קלאר יעדער אלע ווערטער גייען צוזאמען קלאר בכלל קריכט ער בכלל נישט אריין אין דעם ענין דער עצם ליגען אין דער זאך אבער זאג אז דער עצם לימוד החסידות דאס איז דאס איז א מאמר געווען א טייערע זאך הערן א מאמר חסידות איז געווען א טייערע זאך מ'וויל דאס איז דאס איז די דאס איז התגלות אלוקות דאס איז דאס איז דאס איז דער קרוב אליך הדבר מאוד דאס איז דאס איז ס'איז נישט נאר א ספר אויף צו מיר מעורר זיין, דאס דאס איז גילוי אלוקות, דאס איז דער ענין פון פנימיות התורה, דער נסתר פון התורה, זאל נתגלה ווערן האבן דער נסתר פון התורה, נגלה דאורייתא, דאס רעדט זיך אין קונטרס עץ החיים, נגלה דאורייתא איז שוין מ'רעדט וועגן תורה וואס מאנט זיך מאנט זיך מאנט זיך פון א מענטשן, די דין יענע דין, חסידות רעדט וועגן דעם אייבערשטן, רעדט וועגן ידיעת אלוקות, די מאמר איז גילוי אלוקות.

ליגט ער אין גמרא, וואס איז גמרא? גמרא איז, יעדער איינער קען קען אריינפירן, איינער ליגט אין שכל פון גמרא, איינער ליגט אין די דיני הגמרא, די פרומקייט, וועגן דעם אייבערשטן, וועגן דעם קאכט זיך, נישט וועגן דעם רעדט זיך אין גמרא, לא על זה המדובר. און א מענטש קען זיין פארקאכט פאר סוכות, ווי צו בויען א סוכה און ווי צו קויפן די ד' מינים, ער זאל טראכטן וואס וועגן דעם אייבערשטן וואס ער דארף זיך, וואס צוליב אים טוט ער דער נטילת לולב, נישט אין דעם ליגט ער. ליגט אין די מצוות די אייבערשטער האט געגעבן, יענע מצוה, א צווייטע מצוה.

א מענטש זאל זיין מקורב צו אלוקות זאל ער זיין מקורב, און אויף דעם דארף מען דארף מען תניא, נישט נאר אימיצער וועט לערנען היינטיגע צייטן איז פאראן מיט אימיצער קען ארויסגעבן א סיכום פון אלע הוראות למעשה שטייט אין ספר התניא, איך מיין אז ס'איז דא אזעלכע ספרים אויכעט, א סיכום למעשה וואס דער אלטער רבי מאנט, דארף ער נישט לערנען תניא, קען וואס דארף מען עפעס א גאנצע קדושה פון חת"ת מען לערנט א שיעור תניא תניא תניא, וואס מען קען נעמען אויסנעמען די הוראות למעשה וואס שטייט דארטן, טאן ווי דארטן שטייט און געענדיגט, ס'איז נישט אזוי. אוודאי די תניא איז אויכעט הוראות למעשה, נישט דאס איז נישט דאס איז נישט דאס איז נישט דער נקודת הדברים, דער נקודת הדברים איז ער זאל זיין דורך תניא ווערט ער פארבונדן מיטן אייבערשטן, ווערט ער פארבונדן מיט מיט די פנימיות הנשמה זיינער, ווערט פארבונדן מיט אלוקות דארף מען לערנען תניא, אוודאי אז ער איז פארבונדן מיטן דאס איז די בעסטע עצות, אוודאי דארט איז דא עצות אויכעט, ס'איז דא ס'איז דארטן אלץ פאראן, אבער לפועל ממש דאס איז דאס איז מען קען נישט מנתק זיין דעם ענין אלוקי וואס איז פאראן אין דעם מיט די עצות, ווייל ס'איז נישט קיין ספר פון עצות, ס'איז א ספר פארבינדן א איד מיטן אייבערשטן. און אין דער פארבונד מיטן אייבערשטן איז פאראן, סיי ער זאל האבן הכרה אז דער אייבערשטער איז העכער פאר אים, סיי מען זאל האבן עצות פאר אים, ס'איז דארטן דא הפכים, ס'איז נישט ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין איין זאך, מען דארף מען דארף מען דארף זיך אריין לייגן אין דעם, ס'איז נישט מען דארף זיך אריין לייגן, דער רבי האט אסאך מאל איבער געחזר'ט דער ווארט פון רבי רש"ב, מען דארף צוקוקן צו די ליכטעלעך. אמאל דארף מען צוקוקן צו זען וואס זיי האבן צו דערציילן, נישט נישט מען ווערט אזוי פארבלינדעט מיט וואס מיר נעמען פון דער זאך, מען דארף אמאל צוקוקן זען וואס וואס דארטן שטייט, אז מען לערנט ספר התניא אויכעט, אמאל דארף מען דארף מען דארף האבן א געוויסער ביטול צו לערנען חסידות, נישט איינער זוכט אן עצה, ער זוכט א וועג, ס'דא אסאך אנדערע וועגן, גרינגערע וועגן, פאר אלץ וואס א מענטש זוכט קען מען געפינען אנדערע וועגן, איך מיין אזוי דאכט זיך מיר היינט, קען מען אפשר נישט אבער. ווייס נישט אבער לפועל, ס'איז דא אנדערע עצות אויף אויף צו ווערן צופרידן ס'איז פאראן עצות, פאראן פארשידענע זאכן דא עצות אין אנדערע ספרים אויכעט, אבער עס דארף האבן א געוויסער ביטול צו צו חסידות, און א געוויסער, מען דארף האבן א געוויסע געדולד, דער אלטער רבי רעדט אפילו אין פשטות מיט דעם, דא קבלה אינמיטן, ס'איז דא עפעס אנדערע עצות, ס'איז נישט אזוי פשוט, ס'איז נישט, ס'גייט נישט אזוי, ס'גייט נישט אזוי גרינג. יא, לחיים.